א גוטן פאר פורים תשע ט. כ'האב געוואלט זאגן, ס'דא מענטשן וואס זענען ברוגז אויף מיין גרעפיק רעדן, איך ווייס, איך פארשטיי עס, אבער עטס פארשטייטס נישט, יו קאם אין מיי סיט ענד יו'ל סי די טינגס דיפרענט, איך וויל אייך זאגן, איך גיב דאך ענק אינסטראקשענס און מענטשן פאלגן, און איך טריי די בעסט ווי מ'זאגט צו געבן די רייט. ווי מען זאגט סעלושענס, איז למעשה וויל איך זאגן, מענטשן זענען ברוגז, כ'האב אזא גרעפיק שפראך, גרעפיק גרעפיק, איך ווייס אז גרעפיק מיינט איינער וואס ער מאכט אזאלעכע גרעפס, עטס זענטס אלע צודרייט, איך וויל ענק זאגן, איך גיי רעדן נאך גרעפיקער, איך גיי זאגן יעדן יונגל און יעדן מיידל, אויב דיין טאטע מאכט דיר עני קיין אוו פראבלעמס לייק דיס, זאלסטו צוגיין אין די גאס, ס'איז דא צו קאלן די פאליס, און ס'איז דא צו קאלן די פייער לעשערס, דריק די פייער לעשערס זאלן זיי קומען דיך ראטעווען. דאונט לעט יורסעלף ביאינג אביוזד, מען לאט ענק נישט האבן קיין טעלעפאן, סמארט פאונס, מען זאגט אז דאס איז די ארגסטע זאך, איך זאג יעדן איינעם, דו ווילסט פטר'ן אלע שקצים מיט שנארערס דעם פירעם, שרייב ארויס א גרויסן צעטל אויף דיין טיר, אין דעם הויז איז דא סמארט פאון, ממילא טאר יענער מער נישט אריינקומען, איז א סמארט פאון געט מען נישט פאר די קינדער, א רעגולער פאון געט מען פאר זיי נישט, און וואס טוט טאקע אזא מיידל אז דער טאטע בינדט זי צו, דער'ס דזשאסט. נאו ריזען פארוואס זי זאל נישט האבן א פלאץ צו גיין פאר העלפ, יעצט דיין טאטענס טעלעפאון ארבעט נישט פאר דיר, ער לאט דיך עס נישט נוצן, האסט נישט א קוואדער אז דו זאלסט קענען קאלן פון א פאבליק פאון, נעמט מען און מען גייט צו צו ווי ס'איז דא א סטעישאן ס'הייסט פאליס מיט פייער ענדזשינס צו דריקן, ווייסט אזוי אינמיטן די גאס דריק אריין ביידע פאליס און פייער ביידע זאלן קומען, אנבעליוועבל, מען דארף אפשטעלן די מגפה, מען קען נישט מער אזוי זיך אויפפירן מיט קינדער. היטלער'ס, רחמנא לצלן. און איך וויל נאכאמאל אויסלערנען אלע מיינע קינדער, וויאזוי פלעגט דער מהר"ש זאגן פאר כלל ישראל, פלעגט ער זאגן, יונגלעך, בחורים, עטס זענטס מיינע קינדער, און מיידלעך, עטס זענטס מיינע טעכטער, רבותי, אויב דיין טאטע אביוז'ט דיך, ער בינדט אויף דיר צו עפעס טעיפ, אבער וואטעווער הי שוד דו, מאך זיכער איין זאך, קאל די פאליס, ניין וואן וואן אדער אין ארץ ישראל וואן או או, אויב דו קענסט נישט קאלן, דער טאטע האט דיר נישט געגעבן קיין פאון וואו צו קאלן, גיי ארויס אין אמעריקע און דריק אריין די באטטען פאליס פייער זאלן די פייער לעשערס קומען צו זאגן ליסען ניר בי עמרם מיין טאטע הארגעט מיך דאונט טעיק אביוז עני מאר טעל יור פאדער אז דו ביסט קראנק אויף די נערוון, האסטו דריי ברירות אדער נעם א גאן און שיס דיך ענד לעי אף די טשילדרען די צווייטע ברירה איז מאך נישט אן אזויפיל קינדער ס'איז נישט קיין מצוה דו קענסט עס נישט הענדלען.

האט געזאגט מלכה לייפער איז קעיפעבל צו פארן אויף אוסטראליע און זי איז קעיפעבל צו שטיין פאר טרייעל פאר אירע מעשים מגונים וואס זי האט געטון, דאס איז א חלק פונעם נס פון פורים. ווען נא האפ איך האפ איך ווען נא ווען נא האפ איך ווען נא האפ איך האפ איך ווען נא ווען נא האפ איך אי. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן אז דער מצב מיט טשעפען קינדער איז נאך אלץ זייער נישט גוט. דעם פריערדיגן ראש השנה בין איך געווען אין בית וגן אין ירושלים. האב ענק דערציילט דא מיט מענטשן אז כ'האב געוואלט קויפן דא וואו צו זיין אויף ראש השנה יום כיפור. און דער סוף איז געווען אז איך האב געזאגט דא דעם רב וויאזוי קען מען מיר פארקויפן, דו ווייסט דאך נישט ווער איך בין, האט ער געזאגט דאס איז נאר אין אמעריקע, אין אמעריקע האט מען פראבלעמען מיט חזירים, בקיצור צוויי וואכן שפעטער קומט מען אים זאגן אז מ'האט מאלעסטעד דא א קינד, און איך האב געזאגט דעם רב מ'האט מאלעסטעד א קינד אין מקווה ווען איך בין דא געקומען אכט חדשים צוריק, בקיצור מ'האט אים אריינגעפירט אין שפיטאל אום שבת, איך האב געזאגט דעם טאטן טראג אים שוין אריין אין שפיטאל, נאר איך האב אים געזאגט קודם דארפסטו אים אויסקלינען דעם אחור ווייל יענער האט דאך מסתמא צוריסן דעם אחור, ער קומט דאך אריין אן אלטער איד פון זעכציג יאר מיט א גרויסע אלטע כלי. און דאס אינגעלע האט נעבעך א קליינעם לאך דארטן ווי מ'גייט גדולים, און דער סוף איז געווען אז דאס קינד איז נעבעך געווען זעקס אדער זיבן חדשים איז ער געווען נעבעך אין משוגעים הויז. און יעצט, איך דארף ענק נישט זאגן וואסערע א פנים ער האט, איך האב אים נישט געזען, נאר איי נאו וויט די לאו אוו עוורידזש איז רייט איז ער גארנישט נעבעך. עניוועי.

וועל איך זיכער נישט דאווענען מיט חזירים. עניוועי, איז היינט קאלט מיך אפ איינער, דער דער וואס איז געווען פון די גרויסע לוחמים קעגן דעם נחום ראזענבערג, און ער קאלט מיך אפ און ער זאגט מיר אז זאלסט וויסן אז זיין זון האט מען ליידער מאלעסטעט, וואס טייטש ס'איז געווען אזוי, ס'איז דא א איד פון פינף און פופציג יאר, אן אלטער חזיר, און קיינער האט נאכנישט געוואוסט אז ער איז א חזיר. אבער די ענד אוו די דעי האט ער גענומען און מאלעסטעט א קינד, און נישט מאלעסטעט, ער האט אים געגעבן קענעבעס, קענעבעס כדי ער זאל ווערן גוט היי און סעקסי האט ער נעבעך געגעבן דאס קינד אויך קענעבעס, קענעבעס דאס איז מאראוואנע. בקיצור, און ער פלעגט מיט אים טוהן כל דבר אסור. ס'איז דאך אדורך צוויי חדשים, דער טאטע זעהט אז די קינד האט סימני נערות, סימני בגרות, ער האט געזען ס'טויג עפעס נישט, האט ער אים אנגעהויבן צו פרעגן וואס גייט פאר מיט דיר, האט ער אים פארציילט אז דער אלטער איד געבט אים עפעס א ציגרעטל, ער ווערט היי און ער רייבט אים אויס און שטופט אים אין די מחילה, האט דער טאטע געזאגט וויי געשריגן און ס'געווארן לעבעדיג דא, און ער קען דאך מיך, ער איז געלאפן גראד צו די פאליס, די פאליס האבן נישט געוואלט טון גארנישט ווייל זיי האבן שוין אנגעזאגט, ס'איז דאך דא די אזוי ווי ס'איז דא ביי אונז איז דא די קאמיוניטי חברה האבן שוין אנגעזאגט די פאליס מען זאל גארנישט טון, און למעשה אונז האמיר דא א מוסד אן ארגענעזעישאן וואס אונז האמיר געהאלפן אויף. שטעלן האבן אונז געזען אזעלכע צרות, און ס'איז דא אין דעם צען אדער צוועלף פון די גרעסטע אדוואקאטן פון גאנצן לאנד, איטס אלל אווער, אין גאנצן לאנד זענען זיי, און איך געב יעדן דעם נאמבער, מען קען זיי קאלן טאמער האט מען א פראבלעם, און למעשה האבן זיי געפייט, איך האב אויך געהאט די זעלבע זאך, איך האב אנגעקאלט איינע פון די לויערס, אויך געווען א קעיס וואס זיי האבן נישט געוואלט קומען פאראויס ווייל יענער האט פראטעקשן אין אן אנדערע שטאט, און מ'האט אים אויפגעפיקט. יעצט דא גייט מען אויך דעם איד אויפפיקן, ער האט א לאנגע ווייסע בארד ביז צום בעלי באטן, און אונז גיימער אים אויפפיקן, נישט איך האב דערמיט גארנישט, זיי די אדוואקאטן לייגן א לחץ אויף די פאליס, און טאמער זיי טוען נישט זאגט מען זיי אינטרודינג אין דזשאסטיס, סאו ברוך השם אז ס'מופט. איטס מאווינג סלאולי, מען הארגעט נאך קינדער רייט און לעפט, אבער איטס מאווינג. שריי איך צו דעם טאטן אז דו קענסט מיך, און דו האסט מיך גוט געקענט, און דו האסט געוואוסט וואס דא גייט פאר, וואס ביסטו געגאנגען זיך אנהאלטן מיט מיר, דו פערד וואס דו ביסט, יו דידנט בעליוו דעט איט'ל סטרייק האום וואן דעי? האט דיר דער אייבערשטער האט דיר אזא פראסק געטאן, סאו איך איך ווינטש דיר דאס בעסטע, נאר הלוואי זאלסטו זען נחת פון דעם קינד. איינער וואס איז שוין געווען אויף קענוועס צוויי חדשים און ער האט זיך אויסגעריבן און געשטופט אין תחת פאר דעם אלטן און דער אלטער האט אים געשטופט, ער איז א. קאליעקע אויף א לעבן ענד דאונט טינק דיפרענט. סאו רבותי שלאגט צינג ווייטער ס'גוט. יעצט כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך. ס'איז דא יעצט מ'גייט פארן צו רבי ר' מיילעך איך רעד דערפון שפעטער אויך. איך וויל ענק זאגן איין זאך. ס'איז דא יעקב שמשון גאלד ימח שמו וזכרו דער רשע מרושע דער הונט ער איז געווען דער היטמען קעגן בעלז ער איז געלאפן זיך שלאגן מיט אלעם איינמאל האבן די בעלזער געזאגט בעלזער האט געדארפט קומען אויף א באזוך קיין בארא פארק האבן זיי אים אנגעזאגט זאלסט וויסן דו דערסט איין זאך טוהן ע ע מיר נעמען נקמה נאך שבת.

מיט אלע אנדערע זאכן, ס'איז ממש א שאנדע, איך זאג ענק נאכאמאל, יעדע פרוי וואס זי לאזט איר מאן פארן צו רבי ר' מיילעך זאל וויסן אז ער קומט אהיים און ער זאגט ער האט געכאפט א קלעסיק און זונה אין פוילן, זאל זי וויסן איטס יור פאלט, אויסער דעם וואס די רשעים האבן דאך יעצט ארויסגעגעבן אז זיי האבן קיינמאל נישט געהאט קיין שייכות, ווער ס'זאגט אז פוילן איז געווען א שייכות מיט הרג'ענען די אידן, דעם גייט מען געבן דזשעיל. האב איך געזעהן א קליפ ווי הונדערטער מענטשן, אלטע אידן וואס האבן מיטגעמאכט ווארשע, האבן געזאגט זאלן זיי מיך טראגן אין דזשעיל, איך גיי זאגן אז זיי האבן געהארגעט מיין טאטן, מיין מאמע, מיינע ברידער מיט מיינע שוועסטער, וואס האבן די פאלאקן געמיינט? זיי מיינען אונז זעמער בהמות? אמעריקע איז דא פרידאם אוו ספיטש, עניוועי, סאו גיימער אונז צו די פאלאקן, אונז קויפן מיר ביי זיי די בהמות, אונז געמער זיי מיליאנס אוו דאלערס, זיי גייען נאך יעצט זאגן אז מ'וועט נישט קענען שעכטן נאר טאמער מ'וועט עס קודם געבן א נידל, און אונז גייען מיר צוריק און מ'מאכט ביזנעס מיט זיי. שעם אן יו אל. איך געדענק אמאל איז דער אמרי חיים געפארן, איז ער געפארן, איך געדענק נישט פון וואו, פון תל אביב אויף חיפה צו וואו מיט די באן, האט ער געזאגט אינמיטן פארן, יעצט פאר מיר אויף אידיש בלוט, ווייל די ארץ ישראל'דיגע באן איז געגעבן געווארן פון דייטשלאנד ס'איז אידיש בלוט. רבותי ווער ס'עסט בהמה פלייש און ווער ס'עסט פלייש וואס מ'ברענגט פון פוילן, דער.

רבותי שטייטס ווייט פון דעם מענטש, דער איז א שייגעץ, דער האט אנגעטוהן רישות פאר אלע ערליכע אידן, ער איז געווען דער סאטמארע היטמען אסאך יאר. יעצט וויל איך זאגן נאך א נקודה, עס איז געווען היינט א מיטינג דעם פרעזידענט מיטן ווייס פרעזידענט מיט די סעקרעטערי אוו עדיוקעישאן, זי הייסט מיסיס דעיוויס, DEVOS, און זיי האבן באשלאסן אז מען גייט צושטעלן אין אלע סקולס, פארשטייט זיך אין די פובליק סקולס, געהעריג סעיף, איך וויל בעטן ביי אלע היימישע מוסדות, איר זענט בארעכטיגט צו דעם אלעם, פונקט ווי מ'האט ענק ענק מחייב געווען אז עטס מוזטס האבן א ווידיאו, אזוי ווי די פאבליק סקול האט, דאס האב איך ערלעדיגט, דארפט עטס ענק ערלעדיגן, עטס דארפטס האבן מענטשן מיט מאשין גאנס, מיט ריעל ריעל סעקיוריטי, און די גאווערמענט באצאלט פאר דעם, דאונט דאונט בי עפרעיד. דזשאסט דא איט! יעצט טאמער ווילט עטס קאלן דא אין ניו יארק קענט עטס נאך רופן מיסיס פארינא, F-A-R-I-N-A, ווייל זי איז געווען דא אין ניו יארק אבער שי איז לוזינג אר דזשאב, זי איז אין די דעפארטמענט אף עדיוקעישן, אבער מיסיס דעיוויס איז אין וואשינגטאן, סאו אז עטס ווילטס האבן איר נאמבער קאלטס טו זירא טו פייוו פייוו פייוו וואן טו וואן טו, אט מוז איך אייך געבן ווייל ס'איז א. זיין נייע איינגעשטעלטע, און דא ווייס איך נישט צו מיסיס פארינא צו ס'איז שייך אפילו צו קאלן נאך ביקאז שי איז גאוינג אוט, זי איז אין ניו יארק, באט עניוועי עטס זאגט מיר קאקט מיר אין אלע מוסדות גנב'טס גענוג געלט עטס האטס די קאנעקשאנס פונקט אזוי ווי איך עטס האטס נאך בעסערע קאנעקשאנס פון מיר עטס האטס יארן באהאלטן מאלעסטעישן אויך עניוועי. אזוי ווי פאר יעדן תענית זאג איך אן וויל איך אנזאגן דעם תענית אויכעט, דאס איז תענית אסתר. למעשה די רמב"ם איז מסביר אז דאס איז נישט פון די פיר צומות און ס'איז נישט פונעם יום כיפור צום, ס'איז אן אנדערע מין צום, ס'איז א העפי צום, ס'איז העפי ווייל מען דאנקט דעם אייבערשטן אז ער האט אונז, ווי מען זאגט, געמאכט די גרויסע ניסים און ער האט אונז נישט געלאזט אונטערגיין, ס'איז א אנדערע מין פאסטן. אבער איך זאג נאכאמאל אן יעדן, רבותי עטס זאלט געדענקען איין זאך, גיי צום דאקטער און פרעג צו דו מעגסט פאסטן, און אויב דער דאקטער זאגט אז דו טארסט נישט זאלסטו גיין צום רב און דער רב וועט זאגן פונקט אזוי ווי דער דאקטער דעמאלטס איז גוט, און ווען נישט, גייט צו אן אנדערן רב, מאכט זיכער אז עס ווערט נישט קיין בורדען פאר די גאנצע פעמילי, זייער א הייליגע זאך צו פאסטן, אבער אז מען קען נישט איז מען פטור, יעצט איינער וואס ס'פאסט נישט טאר נישט עולה זיין ביי תענית, סאו טריי צו זעהן אז דער עולם זאל נישט כאפן אז דו פאסט נישט. אזוי ווי עס קומט פורים, פורים איז א יום טוב וואס דאס איז די מאוסט דעינדזשערעס יום טוב וואס כלל ישראל פארמאגט, ס'איז אבער דער העכסטער יום טוב אויך, געזאגט. ס'דא ר' אבין זאגט אין ירושלמי אז ווען איך וואלט געקענט וואלט איך מבטל געווען דעם גאנצן חול המועד ווען איך האב נאך איינעם מיט מיר, אבער אויף פורים קען ער דאס נישט זאגן ווייל בעיסיקלי וואס פורים איז איז א מורא'דיגע זאך. ס'דא אזא זאך וואס דאס הייסט די שבירת הכלים, שבירת הכלים מיינט אז דער אייבישטער האט מצמצם געווען זיין אור כדי מען זאל קענען אריינלייגן די וועלט און מען זאל קענען אריינלייגן אלעס ביז צו די ג' קליפות הטמאה. עס. אלעס זאל קענען אריינפיטן דא, ווייל מען מוז ארבעטן מיט דעם עס אויפצוארבעטן. איז קען מען נישט נעמען א זאך וואס מען מוז עס האבן אז מען זאל עס מבטל זיין, ווייל אויב ס'וועט זיין נאכאמאל א שבירת הכלים וועט דאך זיין א פראבלעם, האט דער אייבערשטער אונז געגעבן א טאג ווי פורים וואס דאס איז אינגאנצן איין שטיק פון ימות המשיח, דעמאלטס איז א בחינה וואס מען ווייסט נישט קיין חילוק צווישן ארור המן און ברוך מרדכי, ווייל דעמאלטס איז דער רע אינגאנצן נעקר ווערן. ווייל די ספרים פרעגן א קשיא אזוי. אויב דער מלאך המוות און דער יצר הרע און דער שטן דאס איז די זעלבע, קודם רעדט ער דיך צו צו א עבירה נאכדעם גייט ער ארויף און ער איז מקטרג אויף דיר נאכדעם נעמט ער דיך צו פון די וועלט, איז אויב ס'איז נאך נישט געווען קיין רע, נו וויאזוי האט אדם הראשון געקענט זינדיגן פון עץ הדעת? וויאזוי האט ער געקענט טון נישט ווי די רצון פונעם אייבערשטן אז ס'איז נישט געווען קיין רע? איז די תירוץ איז אז ס'איז יא געווען א רע, נאר אדם הראשון מיט דעם וואס ער האט געוויסט אז ס'איז דא רע איז עס געווען אזוי ווי ער האט עס שוין געטוהן בפועל ממש. דאס איז איינע פון די תירוצים. איז למעשה ס'איז דא א רע, נאר די רע האט דער אייבערשטער מצמצם געווען אויף איין פלאץ דארטן ווי ער האט אריין געלייגט די גאנצע בריאה, די גאנצע בריאה איז נישט תופס מקום גארנישט לגבי די גרויסקייט פונעם אייבערשטן און די וועלט. וואס איז דא אין דעם צמצום וואס ער האט דארט מצמצם געווען? דער צמצום איז דא ג' קליפות הטמאות אויכעט, און ממילא קען זיין א שטן מיט א יצר הרע מיט א מלאך המוות אז מען זאל זיך ארומשלאגן כדי מען זאל קענען צוקומען צום תכלית. און דאס איז דער ענין פון פורים, דער פורים איז אזוי הויעך דאס וועט זיין אזוי ווי ווען משיח העט קומען. יעצט ווען מען זאל נישט געבן דעם פורים יעדעס יאר, און די אלע נשמות וואס האבן עס דורכגעלעבט דעם פורים, און זיי האבן זיך אויפגעפירט ערליך דעם פורים, דעמאלטס ווען ס'וועט קומען ווען משיח העט קומען, ס'וועט זיין דער ימות המשיח, העט ביי זיי ווידער זיין א שבירת הכלים, ס'וועט זיך צוברעכן ביי זיי, זיי וועלן נישט קענען אנהאלטן אין אזא גרויסן אור, האט דער אייבערשטער עס צוטיילט און ער גיבט עס צוביסלעך אריין, ס'אזוי ווי לאמיר זאגן אינדערפרי ווען די זון גייט אויף.

פאר יעדן איינעם, און מיט דעם וואס מען הייבט זיך אויף דערמיט שפעטער עט מען קענען נהנה זיין נאכדעם ווען מ'וועט אויפשטיין תחיית המתים און ס'וועט שוין זיין ימות המשיח איז במילא איז דאס א יום טוב וואס מען קען דאס נישט מבטל זיין ווייל ווען נישט וועט אויסקומען אז מען וועט קיינמאל נישט אנקומען צו גארנישט חלילה. און דאס איז די הייליגקייט פונעם פורים און וועגן דעם איז דא אזא סטרא אחרא וואס זאל פארשטערן אונזער פורים. קודם איז דא שיכרות און נאכדעם איז דא היינט דראגס, האט מיך שוין אנגעקאלט א בחור פון מאנטריאל, דער עולם אין די ישיבה האט שוין געקויפט קענעביס, וואס איז דאך ליגעל, איך האב געבעטן מען זאל נישט שיקן די קינדער אויף מאנטריאל, ער זאגט מיר דאס איז פון אמעריקע די בחורים, על כל פנים ס'גייט זיין גרויסע קדושות וואס וועט אראפ קומען און ס'גייט זיין די זעלבע גרויסע פון די סטרא אחרא, און טאמער מ'וועט זיך נישט נעמען אין די הענט אריין מ'וועט נישט וואטשן די קינדער וועט זיין א גרויסער פראבלעם. יעצט, אסתר האט געשיקט פאר די חכמים כתבוני לדורות, און זיי האבן נישט געוואלט, ווייל מען טאר דאך נישט מוסיף זיין גארנישט, ביז זיי האבן געטראפן א פסוק וואס ס'שטייט, כתוב זאת זכרון בספר, ספר, איז וואס מיינט דאס, אלעס וואס ס'שטייט אין די מגילה, אזוי ברענגט די גמרא מס' מגילה דף ז' עמוד א'. יעצט לכאורה ס'איז געווען די מגילה האט דאך שוין אסתר המלכה פארשריבן דאס אלעס מיט מרדכי הצדיק, וואס האט געדארפט זיין אז אסתר זאל גיין בעטן פון די חכמים א בקשה אז כתבוני לדורות. יעצט, ס'ווערט געברענגט די קשיא אין אלע מפרשים, און ס'ווערט געברענגט א תירוץ אויך אין אלע מפרשים, און איינע פון די שטערקסטע תירוצים וואס איז וויכטיג צו אונז איז אז. אסתר המלכה האט נישט געבעטן אז מען זאל שרייבן די מגילה ס'זאל בלייבן, נאר זי האט געזאגט כתבוני לדורות, זי האט געוואלט אז ס'זאל בלייבן אויף דורות. יעצט וואס הייסט דאס? זי האט נישט געוואלט אויף דעם נס וואס איז געשען דעמאלטס אין איר צייט, נאר זי האט געוואלט אז עד סוף כל הדורות זאל זיך יעדער איד קענען טרעפן א פלאץ אין די מגילה ווען ס'ווערט פאר א מענטש זייער ענג. און ער ווייסט זיך נישט ווי אן עצה צו געבן, און ער זעט אלעס גייט אים קרום, זאל ער וויסן, ס'איז אזוי ווי ס'איז געווען אין די מגילה, עווריטינג ווענט ראנג, מ'האט שוין געמיינט להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים, און וואס האט דער אייבישטער געטון, ער האט געמאכט א נס אז ער האט אונז ארויסגעצויגן פון אזא גרויסע ענגעניש, און ער האט אויפגעהויבן המנ'ען, ער האט צוריקגעשטעלט כלל ישראל, מרדכי הצדיק איז געווארן א משנה למלך. פין דעי מגילה דארף זיך א מענטש אויסלערנען אז יעדעס מאל ווען ס'דא א הסתר איז אלעס אבער פארוויקלט מיטן אייבישטן, דער אייבישטער וואטשט אויף יעדע זאך און ער קוקט אז חלילה ס'זאל נישט געשען קיין שלעכטס פאר כלל ישראל, אינעם גרעסטען הסתר וואס דאס איז בתוך ההסתר דארטען איז מלובש דער אייבישטער. יעצט, רבי נחמן פין ברסלב זאגט אין לקוטי מוהרן תנינא, ס'איז פרק ק"א זאגט ער ווען א מענטש זאגט תהילים איז נישט גענוג געזאגט תהילים תהילים ס'הייסט תהילים סאו דוד המלך האט געהאט די צרות און ווי קומסטו אריין אין דעם? זאגט ער א מענטש דארף זיך טרעפן זיך מיט זיין מצב מיט אלע צרות מיט אלע פראבלעמען דארף ער זיך טרעפן אין דעם קאפיטל תהילים וואס ער זאגט און טאמער האט ער זיך נאך נישט געטראפן האט ער עס נישט געזאגט געהעריג גענוג מיט כוונה און ר' נחמן זאגט דארטן אז א מענטש קען זיך זייער גרינג טרעפן אין יעדן קאפיטל תהלים מיט זיינע צרות, מען דארף נישט צו דעם האבן קיין גרויסע חכמה און קיין גרויסע בינה, מען זעט יעדער האט אויף זיינע זאכן וואס ער גייט דורך, יעצט דוד המלך האט געמאכט דעם תהלים פאר יעדן איד ביז משיח העט קומען, עד סוף כל הדורות האט ער אריינגעלייגט דארטן די אלע נסיונות מיט צרות וואס א מענטש גייט דורך. און ער געט דיר גראד דעם חיזוק אז נאר דו באשעפער דו קענסט מיך ארויס ראטעווען. סאו דאס זאגן תהלים דאס איז גאר א העכערע בחינה, מען מוז זיך אליין טרעפן אינעם תהלים, יעדער איד דארף זיך טרעפן זיין מלחמת היצר וואס ער האט, און אלעס וואס ס'ווערט געטוהן מיט אים, און אלעס וואס ער גייט דורך, און וואס יעדער באוולתו און אזוי ווייטער. אזוי ברענגט ר' נחמן, דאס הייסט געזאגט תהלים. יעצט ער ברענגט ווייטער דארט אין תנינא, פרק קכ"ה. אז דער עיקר פון זאגן פון תהילים איז צו זאגן יעדן מזמור תהילים אויף זיך אליינס, ער זאל זיך טרעפן דעם קאפיטל, ער זאל זיך טרעפן דעם מזמור, די זעלבע האט אסתר המלכה געוואלט, ווען מען ליינט די מגילה זאל זיך יעדער איד טרעפן זיין פלאץ דארט, און ער זאל זען וואסערא חושך ס'איז געווען דעמאלטס, מען האט שוין געמיינט חלילה אז ס'וועט זיין להשמיד. להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, און אין דעם הסתר איז געלעגן דער אייבישטער און ער איז געווען אזוי באהאלטן אז ס'איז נישט דא דער יוד קיי וואו קיי ס'איז אפילו נישט דא קיין שם אלוקים אין די מגילה איז נאר דא המלך, המלך איז די העכסטע בחינה דאס איז דער מלך אליינס, די יוד קיי וואו קיי מיט אלוקים. די אדנות מיט די אלע זאכן דאס איז נאר די פעולות שוין פון וואס דער אייבערשטער וויאזוי ער פירט די וועלט, אבער אז מען זאגט המלך רעדט מען צום קעניג אליינס, מען ליינט דארט אין די מגילה אז מחשבת המן איז געווען להשמיד להרוג ולאבד את היהודים, און דאס וואס מרדכי הצדיק האט זיך נישט פארלוירן איז תשועתם היית לנצח ותקותם בכל דור ודור, און דעמאלטס איז אויך געווען די גזירה אויף. גאנץ כלל ישראל אנשים נשים וטף איז די זעלבע אויכעט א מידה טובה איז דאך בעסער ווי א מידה פורעניות. די ישועה פון אסתר המלכה און מרדכי הצדיק איז ביי יעדן איד בפרטיות און ביי יעדן מענטש און ביי יעדע פרוי און ביי יעדן קינד און יעדער איינער. סיי גרויס סיי קליין לייכט אין אים אריין דער כח וואס אונז האמיר באקומען פון מרדכי הצדיק און אסתר המלכה. יעצט דער אור פון פורים דאס איז דער אור פון משיח ווען משיח גייט קומען וועט יעדער איד אים צוגיין און געבן שלום. יעדער איד וועט זאגן, טייערער משיח, וואס האט אזוי לאנג גענומען? דו ווייסט וואס אונז זעמיר דורכגעגאנגען? און יעדער וועט האבן זיין אייגענע מגילה וואס ער וועט זיך דורכרעדן מיט משיח'ן. און משיח וועט זיצן מיט יעדן איד און ער וועט אים מפרש זיין יעדע זאך פארוואס ס'האט אויסגעפעלט אז ער זאל עס דורכגיין, און אן אט דעם וואס ער איז עס דורכגעגאנגען וואלט ער נישט געקענט צוקומען צו זיין תכלית. און ווען דער איד וועט אנהייבן צו זען וואס דא גייט

אלע קשיות, אזוי גייט זיין ווען משיח העט קומען, יעדער איד העט ברענגען זיין סוגיא די שווערע וואס ער איז דורך געגאנגען א גאנץ לעבן, אזוי ווי ס'איז דא א שווערע רמב"ם צו פארענטפערן אזוי איז דא נעבעך א שווערע איד וואס ער איז דורך געגאנגען, און אזוי ווי אויפן רמב"ם איז דא אסאך תירוצים אזוי העט משיח דיר אויסזאגן אלע סודות און דו'סט פארשטיין וואס ס'איז געווען, יעדער העט קומען מיט זיין פעקל און העט שרייען משיח משיח, איז דאך דעיס דורך געגאנגען און דעיס. און ס'שטייט ואנכי הסתר אסתיר, די תורה זאגט דיר יעצט אז ס'וועט קומען אמאל א מגילת אסתר וואס דארטן וועט אלעס ווערן פארענטפערט, און דארט וועט אויך זיין פארענטפערט יעדע תיקו וואס ער האט נישט פארשטאנען, אלעס וועט ווערן פארענטפערט, וועגן דעם א מענטש זאל יעצט וויסן, ס'איז דא א צריך עיון גדול אויף יעדע זאך, ס'איז דא א קשיא פארוואס פארווען, ס'איז דא א צריך עיון גדול, אבער איין זאך זאל ער וויסן, ווען משיח העט קומען, עט אלעס אזוי שיין פיטן אין פלאץ אז ממש דער איד עט זיך פרייען פארוואס ער איז דורכגעגאנגען די אלע זאכן, ווייל משיח עט אים אויך אויסזאגן די אלע באהאלטענע זאכן וואס איז נישט פארשריבן אין ערגעץ, און וועגן דעם דארף מען טרינקען פורים אז ס'זאל זיין א ביטול הדעת מיט דעם משתה יין. יעצט רבותי איך זאג ניט מען טאר נישט טרינקען ווייל ס'ווערט ארגער דער מצב, נאר וואס מען דארף יא טון איז אז אזוי ווי ווען מען טרינקט ווערט א ביטול הדעת און מען הייבט אן צו פארשטיין אז דער אייבערשטער פירט די וועלט און ס'איז ריכטיג וויאזוי ער פירט עס, אזוי זאל ער אן טרינקען נאר דעם הייליגקייט פונעם טאג זאל ער מיט זיך מיטנעמען, עט ער אטאמאטיש שפירן די זעלבע זאך. יעצט א מענטש דארף וויסן אז מען דארף כסדר האלטן אין איין לויבן דעם אייבערשטן אפילו דו זעסט נישט די ניסים און אפילו דו האפסט נאר. ווען איינער קאמפלעינט א גאנצן טאג איז עס נישט גוט. מען הייבט אן זאגט מען די דריי ערשטע ברכות, מען לויבט דעם אייבערשטן א קעניג און אלעס, און נאכדעם בעט איז לויבט מען דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער גיט רעגן. און נאכדעם זאגט מען אתה קדוש, נאכדעם הייבט מען אן צו בעטן די באדערפענישן, דאס ווייזט אז א מענטש דארף האלטן אין איין לויבן דעם אייבערשטן אויף וואס ער האט אים שוין געגעבן, איך ווייס למשל יעצט האט גערעגנט דעם שבת, די מקווה האט זיך אנגעפילט נאר העלפט, ווער ווייסט ווען ס'וועט זיך אנפילן די אנדערע העלפט ווייל ס'איז שוין סוף סיזען. אבער אונז לויבן מיר דעם אייבערשטן אויף דעם וואס ער האט אונז געגעבן. אין שולחן ערוך אין אורח חיים סימן רכ"א שטייט אז טאמער ס'איז געווען עצירת גשמים און נאכדעם איז אראפגעקומען רעגן, אפילו ס'איז נישט אראפגעקומען וויפיל מ'האט געברויכט, אפילו ס'איז נישט אראפגעקומען אסאך, זאגט מען מודים אנחנו לך ה' אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, מ'דארף. אלץ בעטן און זאגן פארן אייבערשטן א שכוח, און מען זאגט נאכדעם ואילו פינו מלא שירה כיום און אזוי ווייטער. יעצט דער כף החיים אין שלחן ערוך סימן רכ"א אות ז ברענגט פון ר' חיים פאלאג'י אין ספר רוח חיים אות ד אז טאמער ס'געפאלט זיך אום שבת, דעמאלט וואס ס'האט גערעגענט, דעמאלטס ווען מען זאגט נשמת איז מען יוצא מיט דעם וואס מען דאנקט דעם אייבערשטן, מען מוז נישט עקסטערע זאגן דעם מודים אנחנו לך ה' אלקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו. יעצט ער ברענגט אויך אז אויף יעדע נס וואס דער אייבערשטער טוט און ווער ס'דאנקט דעם אייבערשטן אויפן נס, מאכט אים דער אייבערשטער נאך א נס, דאס איז וואס דוד המלך זאגט אין תהלים, קאפיטל ס פסוק ו, נתתה ליראיך נס להתנוסס, אז דו דאנקסט דעם אייבערשטן אויף א נס, עט קומען נאך ניסים וואס דו זאלסט האבן וואס דו'סט קענען דאנקען דעם אייבערשטן. יעצט אונז געפין מיר אין שמואל א', פסוק י ז ביז ל ג, איז דארטן דא א גאנצע רעדעריי פון שאול המלך וואס ער זאגט פאר דוד, אז דו גייסט מלחמה האלטן מיט גלית זאלסט וויסן דו וועסט אים נישט קענען בייקומען. פארוואס? קודם כי נער אתה, דו ביסט א יונגער מענטש, והוא איש מלחמה מנעוריו, און וואס גייסטו מיט אים מלחמה האלטן? ענטפערט דוד, דעמאלטס איז ער נאכנישט געווען א קעניג, ענטפערט ער פאר שאול המלך, און ער זאגט אים אזוי, ער פארציילט אים א מעשה, די מעשה גייט אזוי. רועה היה עבדך לאביו, איך בין געווען א פאסטוכער פון מיין טאטן בצאן, די שעף, ובא, ס'איז געקומען הארי ואת הדוב, ס'איז געקומען צוויי, א לייען, א לייב, און א בער, ונשא שה מהעדר, ער האט אוועקגענומען א שה פון איינע פון די שטאדע. איז דוד נאכגעגאנגען, דעמאלטס איז נאכנישט געווען קעניג, איז דוד נאכגעגאנגען און ער האט אים צעקלאפט און צעשלאגן, און ער האט מציל געווען פון זיין מויל דעם שה, דאס לעמעלע. יעצט למעשה איז געגאנגען די צוויי חיות, דער לייב מיטן בער, און זיי האבן זיך גענומען אויף דוד המלך, זיי האבן אים געוואלט הרג'נען, האט ער אים אנגעכאפט אין די בארד און ער האט אים צעפליקט און ער האט אים געהארגעט. דוד המלך האט געהארגעט סיי דעם לייב און סיי דעם בער. אזוי שטייט אין פסוק, גם את הארי גם הדוב הכה עבדך, זאגט דוד המלך, און ממילא דער פלישתי, דער ערל, איז אזוי ווי איינער פון זיי, אדער ווי א לייב אדער ווי א בער. מילא האב איך נישט מורא פאר גלית הפלישתי. אזוי ווי איך האב נישט מורא געהאט פארן בער און פארן לייב. אזוי זאגט דוד, ער איז דעמאלטס נאכנישט געווען קעניג, שאול איז געווען דער קעניג, זאגט ער, והיה הפלישתי הערל הזה כאחד מהם, ער איז ביי מיר ווי איינער פון זיי, דער גלית איז ביי מיר גארנישט. יעצט, ס'איז געווען א איד וואס ער האט געהייסן רבי זלמן פון ווילנא, ער האט געשריבן אסאך זאכן פונעם ווילנער גאון, ער איז געווען א תלמיד פון ווילנער גאון, שרייבט ער, ער האט געשריבן אסאך דברי תורה אויכעט, שרייבט ער אז דער ווילנער גאון האט געזאגט אז ס'איז דא א מדרש, אז דוד המלך האט געזען דעם נס וואס איז אים געשען אז די בער מיטן לייב האבן אים נישט געהארגעט, האט ער גענומען די צמר, די וואל, פון דעם כבש, פונעם לעמעלע, און ער האט געמאכט א קלייד פון דעם, כדי זאל אייביג קענען געדענקען דעם נס וואס דער אייבערשטער האט מיט אים געמאכט. אזוי שטייט אין ספר תולדות אדם, דף ל"ו עמוד ב', דאס שרייבט ר' זלמן פון ווילנא פון זיין רעבין פון דעם הייליגן ווילנער גאון. בקיצור, האט ער געוויזן פאר שאול המלך, ער זאגט, זעהסט דעם קלייד וואס איך האב דא אן? דעם קלייד וואס דו זעהסט וואס איך האב אן, דאס איז געמאכט דעמאלטס וועגן דעם נס פונעם דוב מיטן ארי. איז דאס איז קלאר אז מען לויבט דעם אייבערשטן, דעמאלטס גייט די זעלבע זאך נאכאמאל, מאכט דער אייבערשטער נאך ניסים. וועגן דעם אין די מגילה געפינען מיר אויכעט. וואס איז געשען די עיקר נס איז געווען, מ'האט געזאגט אויף מרדכי צדיק אשר דיבר טוב על המלך. ער איז אייביג געווען ביזי זאגן גוטס אויפן הייליגן באשעפער, וועגן דעם איז געקומען נאך א נס, ווען מ'האט געדארפט בענטשן און לויבן דעם אייבערשטן פאר ניסים איז ער אלץ געווען דאס גרייט צו טון, דאס הייסט אשר דיבר טוב על המלך. סאו, ס'קומט אזא צייט ווי פורים דארף יעדער איד אנהייבן צו טראכטן, וויפיל האט דיר דער אייבערשטער געגעבן? ער האט דיר געגעבן א ווייב? ער האט דיר געגעבן קינדערלעך, ער געט דיר פרנסה, יעדן טאג האסטו צו עסן, דאס הארץ ארבעט דיר ברוך השם, די לינגען ארבעטן דיר ברוך השם, ס'פעלט דיר ברוך השם גארנישט, ס'איז דא מיחוש'לעך דא און דארטן אבער נארמאל פעלט דיר דאך גארנישט, איז דארפסטו יעדן טאג לויבן דעם אייבערשטן פאר די אלע זאכן. און בפרט נאך אז ס'קומט אזא טאג ווי פורים, וואס דאס איז כ'האב ענק שוין געזאגט אזוי ווי ס'עט זיין ביי ימות המשיח, וואס מ'עט א גאנצן טאג טוהן גארנישט מער ווי לערנען סודות התורה, און זיך מדבק זיין אין בורא כל עולמים מיט אהבה און מיט יראה, און מ'עט דאנקען דעם אייבערשטן אויף אלעם, אזוי ווי כ'האב ענק שוין מסביר געווען אז משיח גייט אויסהערן יעדן איד און ער וועט זיך אראפזעצן מיט זיין מגילה,

כאילו ח'האב חס ושלום פארגעסן פון אים. איין טאג איז דער הייליגער רבי מיילעך אים געקומען אין חלום און ער האט אנגעהויבן צו וויינען, רבי האסט דאך מיר צוגעזאגט אז דו'סט קומען אויף יענע וועלט העסטו איבערדרייען מיין מזל צום גוטן, האט אים געזאגט מיין טייער קינד וואס זאל איך דיר זאגן דא זעהט מען אלעס אנדערש, דא פארשטייט מען יעדע זאך פארוואס און פארווען, און ממילא קען מען נישט איבערדרייען דיין מזל ווייל אז כ'וועל עס איבערדרייען עט נישט זיין גוט. אבער ווען משיח עט קומען עט ער יעדן ווייזן פארוואס ס'האט אויסגעפעלט דעיס און פארוואס ס'האט אויסגעפעלט דעיס. וועגן דעם ווען מען ליינט די מגילה און מען איז זיך מתבונן און מען זאגט אין עוד מלבדו אלעס פירט דער אייבערשטער, געבט עס כח און חיזוק מען זאל קענען דורך טראגן די יסירים וואס מען האט, ווייל יעדער מענטש מיינט דאך אז ער איז א בן יחיד, נאר ער האט דעם פראבלעם און נאר ער האט דעם פראבלעם, יעדער גייט דורך אין זיינע זאכן פארשידענע זאכן, און וויאזוי דער בעל דבר ארבעט שוין אז ער מאכט דאך זאלסט אלץ פארשטיין ראנג עניוועי. ס'דא למשל אין בית שמש איז מ'האלט אין איין מאנס זיין קינדער, מען האט יעצט איינגעזעצט א רב דארטן, עס איז אזא חאזעריי דארטן אז ס'איז אנבעליוועבל, אבער זיי זאגן אז דער טעם פארוואס ס'איז דא גרויסע פראבלעמען איז ווייסט פארוואס? ווייל מ'האט שטיינעמאן'ס מצבה געטאטשט. דאס איז וואס דער בעל דבר טוט כסדר, ער געט דיר אלע ענפערס נאר נישט דאס וואס איז אמת, ממילא איז עס אן ערנסטער פראבלעם און מ'דארף זעהן. אז די מגילה מיט דעם הייליגן טאג פורים זאל אין דיר אריינברענגען אזויפיל אמונה בהשם און בטחון אז דער אייבערשטער פארלאזט דיך נישט, און דאס וואס ס'דאכט זיך דיר אז ס'גייט דיר יעצט נישט אזוי גוט, דאס איז ממש נאר פאר דיין טובה, און אז מ'וועט דאס טון וועט מען ארויסהאבן דעם פורים ווי עס דארף צו זיין, מ'וועט זיך ארייננעמען דעם פורים, און אז מ'וועט זיך ארייננעמען דעם פורים וועט מען לעבן מיט א העכערע אמונה און א העכערע בטחון אין הייליגן באשעפער. און די זעלבע איז אויף די בחורים וואס האבן נעבעך נישט קיין שידוך נאך און מיידלעך וואס האבן נישט קיין שידוך. זאלטס ענק נישט צוברעכן. קוק אהער וויאזוי אלעס פירט דער אייבערשטער און ער פירט דאס אז ס'זאל זיין גוט פאר כלל ישראל, סאו צוברעכטס ענק נישט, ס'וועט קומען בעסערע צייטן. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן די סכנה פון דעם טאג. קודם זאלט איר וויסן אז פאר פעדעפיליע, פאר. טוהן די אלע מיעסע זאכן איז די בעסטע זאך אזא צייט ווי פורים, פארוואס? קודם די קריאה איז מעורר דעם זמן, דאס מיינט צו זאגן איז אזוי, דאס מיינט צו זאגן אז. וואס איז געווען דער חטא פון עמלק? וואס האט עמלק מכשיל געווען אידן? ער האט געזען אז אידן זענען אזוי גרויס און אזוי הייליג און דער אייבערשטער האט מיט זיי גערעדט און יעדער איינער האט געהערט ווי דער אייבערשטער האט געזאגט אנכי לא יהיה לך, קודם האט ער גענומען די ערשטע זאך, צום פגם הברית. ער האט געוואוסט אז טאמער וועט ער מכשיל זיין אידן מיטן פגם הברית דעמאלטס וועט ער זיי קענען אייננעמען זייער גרינג, אשר קרך, ער האט דאך מכשיל געווען מיט פגם הברית. יעצט ווערט געברענגט אין מגן אברהם אז איינער האט נישט געקענט הערן פרשת זכור, איז זאל ער פראבירן אויסהערן די קריאה וואס מען ליינט פורים. יעצט אלע פרעגן זיי א קשיא, ס'איז דאך נישט ס'איז לא ראי זה כראי זה. דארטן אין פרשת כי תצא שטייט אן אנדערע זאך, און דא שטייט אין פרשת בשלח אן אנדערע זאך, אין פרשת בשלח שטייט ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים ויאמר משה אל יהושע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק מחר אנכי ניצב על ראש הגבעה ומטה אלקים בידי ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להלחם בעמלק משה ואהרן וחור עלו ראש הגבעה און אזוי ווייטער ווי ס'שטייט והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. כאשר יניח ידו וגבר עמלק וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה ואהרן וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד ויהי ידיו אמונה עד בא השמש ויחלש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב יעצט שטייט דא א שיינע פרשה מיט א מלחמה פון עמלק גראד נאכדעם ווען מ'איז ארויס געקומען פון פון מצרים ווען מ'האט געהאט די גרויסע ניסים פון קריעת ים סוף און אזוי ווייטער. יעצט רש"י זאגט דא אז וועגן דעם שטייט נאנט די פרשה פון עמלק מיט די פריעריגע פרשה, ווייל דארט האבן זיי געזאגט היש ה' בקרבנו אם אין האט דער אייבערשטער געזאגט חייכם איך שווער שהכלב בא ונושך אתכם ואתם צועקים לי ותדעו היכן אני, און דעמאלטס וועט עטס זעהן וואו איך בין.

אדער ווען דו ביסט געווען דארט האט מען דיך ארויס געקאפעט ווייל ארץ ישראל נישט מחזיק קיין בעלי עבירות און כל שכן נאך אז אים צוריק צו נעמען איז דאך א מורא'דיגע זאך אמאל האט א מענטש צו טון מיט א פרוי עס שלאגן זיך ארום גט'ן עט ער זי נישט וועלן טאמער האט ער זי אבער שוין גע'גט ער גייט זי נישט אזוי גרינג צוריק נעמען איז דאס דארף מען וויסן יעצט דער עמלק שטייט א יושב בארץ הנגב עמלק איז געזעסן אין נגב און ער איז געקומען א לאנגען וועג ביז רפידין וואס דאס איז אויפן אנדערן עק. פארוואס? ווייל ער געוואלט מלחמה האלטן מיט די אידן. אזוי שטייט ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. יעצט די גמרא ברענגט תניא, דאס אין סנהדרין דף כ עמוד ב', תניא רבי יוסי אומר שלש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ ישראל, דריי מצוות האט דער אייבערשטער אונז געהייסן אונז זאל מען אריין קומען אויף ארץ ישראל, די ערשטע איז להעמיד להם מלך, דאס צווייטע איז להכרית זרעו של עמלק, די דריטע איז ולבנות להם בית הבחירה, מען זאל בויען דעם בית המקדש, דער אייבערשטער האט געוואלט בויען דעם בית המקדש, דאס איז די הפטורה וואס מען זאגט אין שבת זכור. שוין. זאגט די גמרא, איך ווייס נישט וועלעכס איז פריער, כשהוא אומר כי יד על כס קה מלחמה להשם בעמלק הוי אומר להעמיד להם מלך תחילה, דאס איז געווען די ערשטע זאך, ואין כיסא אלא מלך, נאמר וישב שלמה כיסא השם למלך, בקיצור. און וואס הייסט תמחה? תמחה איז אזוי ווי כמו שמוחים את הכתב, אזוי ווי מ'מעקט אויס א כתב ולא נותר שום סימן. קיין זאך תמחה כל מה שיש בו כדי להזכיר את עמלק, ווי ס'נאר דא צו דערמאנען עמלק, וועגן דעם שטייט אויכעט, דער אייבערשטער האט געהייסן פאר שמואל'ן אז ער זאל באפעלן שאול'ן, דאס איז אין שמואל א' קאפיטל ט ו פסוק ב' און ג', כה אמר ה' צבקות פקדתי את אשר עשה עמלק לישראל אשר שם לו בדרך בעלותו ממצרים, עתה לך והכית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והמתה מאיש עד אשה מעולל ועד יונק מ. שור ועד שה, מגמל ועד חמור, לא תשכח. איז למעשה דארף מען וויסן, אויב אונז עמיר נישט אויפהערן אונזערע משכב זכור'ניקעס, האמיר גאר שוואכע טשענסעס אז דער אייבערשטער זאל אונז אויסלייזן. אונז מוז מען דאס פארשטיין, לאמיר לעבן ריאליסטיש. איז די שווערסטע עבירה, די הארבסטע עבירה איז ביים אייבערשטן משכב זכור, און ביי דעם איז ביי אונז געווען ממש א מותר לכתחילה, און ס'איז נאך אלץ א מותר לכתחילה, וואס ווענדט זיך ווי ביי וועם. איז דאס איז דער ענין. פון פרשת זכור, און דאס איז דער ענין וואס מען ליינט דארטן אין די הפטורה מיט שאול המלך, און דאס איז דער ענין וואס אונז דארפן זיך צוגרייטן יעצט, אונז זאל מיר ארויסנעמען דעם עמלק פון אונז, יעדער האט אן עמלק, יעצט וואס איז באמת עמלק? משכב זכור, אבער באמת, אבער באמת אלע מידות רעות וואס א מענטש האט, אלע שלעכטע מידות, דאס הייסט עמלק, יעדער מענטש האט אן אנדערן עמלק. מיינע נסיונות, לאכט אן אנדערער. פון אן אנדערנ'ס נסיונות, לאך איך. יעדער האט אין זיך דעם עמלק, און דער עמלק איז דאס וואס איז דיר די שווערסטע, דאס איז די תומכי זיין. הייב אן צו הארעווען אויף דעם. יעצט, פארוואס שטייט עס אין משכב זכר? קענסט זאגן, ווייל מ'איז מכשיל איינעם מיט משכב זכר קומט ער שוין נישט צוריק. ס'איז מורא'דיג שווער ער זאל צוריקקומען, ממילא דאס איז דער חטא פון אלע חטאים, און דאס דארף מען זייער וואטשן. יעצט, ס'פארשטייט זיך אליינס אז אויב מ'האט אונז געשיקט אין גלות וועגן דעם פגם הברית וועגן משכב זכר, נו, ביזלאנג אונז מיר דאס נישט פאררעכטן האט גארנישט געשען, דער אייבערשטער גייט אונז נישט סתם אזוי אויסלייזן פאר די פאן אוו איט, ווייל ער האט דאך אונז געשיקט אין גלות מ'זאל עפעס אקאמפלישן, און דאס דארף מען וויסן. יעצט, עס קומט אזא יום טוב ווי פורים איז די וויכטיגסטע זאך וואס א מענטש דארף וויסן, די וויכטיגסטע זאך, קודם כל, היינט די יאר איז נאך ארגער פון אלע יארן ווייל ס'איז שוין דא אין אסאך סטעיטס וואו ס'איז ליגעל צו פארקויפן מאריוואנע, און אין באסטן איז עס ליגעל און אזוי אסאך נאנטע פלעצער, און דער עולם האט קארס און מען פארט, און טאמער וועט מען זיך אונז נישט נעמען אין די הענט אריין און אפשטעלן די זאכן, ווער ווייסט ווי אונזערע קינדער גייען אנקומען חלילה, און ווער ווייסט ווי דיין מאן גייט אנקומען, דו מיינסט דיין מאן איז אימיון צו דעם? און ווער ווייסט ווי די פרוי וועט אנקומען? עספעשעלי אין פירים איז דא א זאך וואס מען דארף טרינקען וויין? מען דארף נישט, מען קען טרינקען גרעיפ דזשוס, נאר די גמרא זאגט חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן און ברוך מרדכי, איז למעשה איז אזוי אז טאמער גייט מען און מען הייבט אן צו זיך אריינלאזן אין די געטרינקעכצער איז עס די גרעסטער חרבן וואס איז דא, פאר בחורים איז עס א מורא'דיגער חרבן ווייל וואס געשעהט איז מיט בחורים, זיי פארן מיט די טראקס מיט די באסעס ברוך השם, איך האב אלע יארן אפגעקאלט די ישיבות און איך האב זיי געזאגט זאלסט וויסן אז מ'וועט מטמא זיין א בחור אויפן באס וועל איך גיין צום די עי און כ'ל זאגן וואס איז געשען. די ישיבות האבן זיך גענומען אין די הענט אריין און זיי האבן געזען אז ס'טויגט טאקע נישט. חוץ פון דעם וואס טוט דער בחור מיט דעם געלט? דער בחור קויפט דראגס. היינט אמאל האט מען עס נישט געקענט קויפן ליגעל האט מען נישט אזוי מורא געהאט, היינט קען מען עס קויפן ליגעל. מען נעמט א בחור, מען רייצט אים אן וואס דאס איז געלט. נאכדעם איז אזוי, די חברה פארן אן השגחה, יעדעס יאר קאלן מיך אן אפאר בחורים, מען האט מיט זיי געמאכט משכב זכר, פרעג איך איהם פארוואס האסטו דיך געלאזט, זאגט ער איך בין געווען אזוי שיכור איך האב נישט געוויסט, נאכדעם ווען איך בין אהיים געקומען ס'האט מיך וויי געטוהן די מחילה, האב איך ערשט אנגעהויבן צו זעהן ווי ס'בליט און ס'איז אינגאנצן צו צוריסן, און דאס איז וואס געשעהט אויף די באסעס. ס'איז א גרויסער באס, אין די פראנט זיצן אפ צוויי בחורים אינמיטן און אין די בעק, און זיי קומען אריין צו גבירים, און זיי נעמען גרויס געלט, און נאכדעם האבן זיי פאר דראגס. איך זאג דאס יעדעס יאר, איך זאג נאכאמאל, יעדער גביר וואס ער געבט געלט פאר די אלע וואס זיי קומען מיט די באסעס, איז עובר אויף לפני עיוור לא תתן מכשול, דו הרג'סט אוועק א קינד. נאכדעם ווידער זיי קומען אריין בחורים צו געוויסע מענטשן און די מענטשן מיינען ס'איז א חכמה צו זען יענעם שיכור, היז סאו קיוט, ער איז שיכור, ווייסט אז דער בחור דארף אהיים גיין אויכעט, ווייסט ער קען געהארגעט ווערן אהיים גייענדיג, ווייסט ער קען אראפפאלן אויף די סטריט און כאפן א שאס אין קאפ און בלייבן קריפלד פאר לייף, מיט וואס א רעכט האסטו דאס צו געבן פאר א מיינער אלקאהאל און אפילו ווען ער איז שוין נישט קיין מיינער? איך ארבעט שוין יארן אויף דעם מיט די גאווערמענט און וואן דעי וועט זיין א שיכור און די הצלה וועט עס נישט קענען באהאלטן און עס וועט ארויסקומען אז ער איז שיכור געווארן דארט און דארט און מ'וועט נאכגיין נאך יעדן. יו נאט געטינג עוועי מיט דיס גארבידזש עני מאר ביקאוז אונז האב מיר צופיל געלאזט אז מ'זאל טו געט עוועי וויט און ס'איז דזשאסט דידנט ווארק אוט גוט. מיר האבן א פארשטינקענע קאמיוניטי מיט אלל די ווארסט טינגס דעט דער איז איז ממילא בעט איך דעם עולם דאונט בי ע פארט אוו איט. נאכדעם קומען די ראשי ישיבות און מ'לייגט אן מ'מוז אריינברענגען אזויפיל טויזענט דאלער, דו האסט נישט קיין שום רעכט אנצולייגן. געדענק איך בין געווען א בחור אין סאטמארע ישיבה, און ס'איז געווען אסאך בחורים וואס האט זיי געשטערט, זיי האבן נישט געקענט לערנען. ס'פלעגט קומען ארץ ישראל'דיגע, מ'האט זיך אנגעלייגט אויף זיי, איך פלעג זיי אלץ זאגן, ווען אן ארץ ישראל'דיגער, וויל זיך אויף דיר אנלייגן זאלסט אים זאגן אזוי, אהובי ידידי, דו ווייסט איך בין נאך א בחור, און דו ווייסט אז איך זוך א שידוך, און דו ווייסט אז דו קענסט מיר העלפן, סאו פונקט ווי דו ווילסט איך זאל דיר העלפן שאפן געלט, אפשר טוסטו מיר א טובה און העלפסט מיר שאפן א שידוך, זאגט ער, דאס וועט ער דיר נישט טון, פארשטייסט, ווייל ער האלט פון דיר אזוי ווי א שמאטע. קען באשטיין, קומען א בחור נעמען געלט, גיין צאמקלויבן. איין טאג איז ר' נתן יוסף אריין צום רבי'ן צום דברי יואל, און האט אים געזאגט, רבי, ס'איז דא בחורים וואס זענען שולדיג היינט צוואנציג און דרייסיג טויזנט דאלער צדקה, די ארץ ישראל'דיגע קומען דא און זיי לייגן זיך אן, מען קען נישט פון זיי פטור ווערן. האט דער הייליגער רבי געזאגט, יעדער נדר גייט על דעת הרב. אזוי האט די רבי אים געזאגט, קענסטו זאגן אין מיין נאמען אז אלע נדרים איז מותר לך מותר לך מותר לך ביסט נישט שולדיג קיינעם גארנישט. עס האט ממש געשטערט שוין פון לערנען, מען האט נישט געקענט, און די חברה ווייסט די ארץ ישראל'דיגע זענען אזעלכע, זיי לייגן זיך אן אויף דיר ווי א טשוואק און דו קענסט גארנישט טון, יו אר סטאק מיט דעם פאר לייף. האט די רבי געזאגט איך בין אלע נדרים בין איך מתיר, און די רבי האט נאך מער געזאגט פאר ר' נתן יוסף, איך בין עס מתיר מכאן ולהבא אויכעט. מיט אנדערע ווערטער, א פינף יאר ארום וועט איינער קומען אין מיין ישיבה און וועט זאגן פאר א בחור איך וויל זאלסט מיר העלפן גיין נאך געלט, און ער וועט צוזאגן א נדר, איך בין עס אים מתיר פון מכאן ולהבא אויכעט. ער דארף קיינמאל דאס נישט באצאלן. ווען דער איד האט זיך ארויסגערוקט פון די ישיבה צי פון בית מדרש, האט ער מיט דעם אידן מער גארנישט, ער קען אים נישט. ער האט אים צוגעזאגט, דער רבי האט עס מבטל געווען, על דעת הרב גייט יעדער נדר. און דאס זאל יעדער וויסן, לאזטס ענק נישט פון די אלע חברה, און ס'איז געווען בחורים וואס איז שולדיג געווען צוואנציג טויזענט דאלער צדקה, צוואנציג טויזענט דאלער! נו פון וואו זאל א בחור נעמען די צדקה? איז במילא זאלט עטס ענק נישט לאזן פון די משוגעים, און עטס זאלטס וויסן איין זאך, עטס זענטס נישט שולדיג קיינעם גארנישט, און עטס טארטס אפילו נישט מאכן קיין נדר ווייל עטס האטס נישט פון וואו. צו גיין מאכן א נדר און דו האסט נישט, טארסטו נישט, און וואס געשעט אז וועסט נישט קענען גיין נאך געלט, און וואס געשעט אז מ'וועט דיר נישט געבן? קענסט געבן פון דיין טאש קענסטו געבן אויב דו האסט, און וועגן דעם ווען ס'פלעגט קומען אן ארץ ישראל'דיגער איד שנארעווען פאר געלט, האב איך יעדן געזאגט דא האסטו א דאלער, עס איז דיר גוט איז גוט, און אז נישט לאז עס אויך דא. אמאל פלעגט מען זיך דערשרעקן אט דאס נישט געבן אט דאס נישט געבן, ארץ ישראל'דיגע האבן בכלל אין דעם א גבורה יענעם צו סטראשען, שטעל דיר פאר אונז האמיר דא א מיידל און זי האט געפאבירט ארויסצוהעלפן ביי א רב פון שטוב אביסל צו מאכן ארדענונג, איז געגאנגען דער רב, כ'האב שוין געהאט פאריגע וואך אויפן האטליין, איז געגאנגען דער רב, הערט וואס ער האט געטון, ער האט איר געזאגט, דו ווייסט, דו ביסט אזא שיין מיידל, זיבעצן יאר אלט, א סוויטהארט, איך זע דיך אבער אן א קאפ, עס זעט אויס אז דיר איז נגזר געווארן מיתה מן השמים. איז געגאנגען די מיידל און האט געפרעגט, נו וואס קען איך טון רבי, וואס ס'העלפט אויף דעם עפעס צו טון, זאגט ער, יא, וועסט קומען וואוינען מיט מיר, לויט, שטעל דיר פאר ער איז א ראש ישיבה מיט א רב פון א שול, לויט ווי ס'קומט קוקט זיך אויס, לויט ווי כ'האב געליינט די מעשה, האט ער איר געשיקט אין מקווה, און נישט געווען סתם א חזיר וואס וועט זי בועל זיין אזוי ניין, ער האט איר געשיקט אין מקווה, עטס קענטס זיך דאס פארשטעלן? און זי האט געמיינט אז זי גייט דא געהאלפן ווערן, איז קודם כל האט ער איר געטראפן אין א סטעירקעיס, און ער האט מיט איר געטון כל דבר אסור, און ער האט איר מורא'דיג וויי געטון, ווייל קודם האט זי דאך מסתם געהאט בתולים, און פארשטייסט שוין דער חזיר, ס'צערירט זיך אים די מעשה, הי דאזענט קעיר עבאוט עניטינג. ענד הי מעיד האר אין פעין, זי איז געווען מורא'דיג אין פעין נאך אזא בעילה. און חוץ פון דעם, ער איז שוין אן אלטער איד פון זעכציג, פינף און זעכציג, ער האט שוין א גרויסע מעשה, און ביי איר איז דאך געווען א קליין לעכעלע וואס מיר קיינער האט נאך נישט געוואוינט מיט איר, ענד הי דידנט קעיר. בקיצור, ער האט איר אויך באשטעלט אז זי זאל קומען צו אים אין בעדרום ווען די ווייב איז נישט דארט געווען, ער האט געמאכט מיט איר פורים.

און דארטן האט מען זיך צוזאמען געקומען, מיינט עס אז דער בחור איז דיר עפעס שולדיג ווייל דו זעסט אים אין די ישיבה? און נאכדעם מען זאגט פאר קלענערע קינדער מוזט ברענגען הונדערט דאלער און די אלע זאכן, איך בעט יעדן טאטן דארף דאס אונטער ברענגען, וויאזוי? יעדער זאל גיין פאר א סטרייק, די רבי'ס זאגן יעדער זאל אריין ברענגען הונדערט דאלער, און טאמער קיינער וועט נישט אריין ברענגען, דען איז די מערכה אויבער. ביז ווילאנג די מנהלים זעהן אז דו ביסט די בהמה, טרייט ער פון דיר צו סאקן אלעס. די מינוט דו געסט אים א זאג איך האלט נישט דערביי, איך צאל מיין שכר לימוד, און איך בין נישט אינטערעסירט אז מיין זון זאל זיך דרייען מיט געלט, דען יו סטאפד הים. און נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז דא אסאך אלמנות. מיר האט דערציילט אן אלמנה, אז ס'איז געקומען אן ארץ ישראל'דיגער און האט ארויסגענומען א מעסער צו איר, אז דו געסט מיר נישט אזויפיל און אזויפיל וועל איך שטעכן. די אלמנה איז אבער זייער א רייכע אלמנה, און געס וואט? זי האט א באטן. זי האט א באטן נישט וועגן דעם, זי האט א באטן ווייל זי איז עלטער, און טאמער חלילה פאלט זי צוזאם, זאלן די קינדער קומען. בקיצור, די קינדער זענען גראד אנגעקומען, און יענער איז אנטלאפן, ווייל ער איז אן ארץ ישראל'דיגער, אבער זיי זעען אים אויף די ווידיאו. איך האב זיי געשריבן, זייטס נישט מוחל דעם מענטש, זעצטס אים איין. האבן זיי מורא, ווייס איך, עטס קענטס זיך די אלע זאכן, וויל נישט, מיט אהער מיט אהין, אבער על כל פנים, ביי די אלמנה האט ער גארנישט באקומען, און די זעלבע דארפט עטס וויסן קלאר. איט קען העפען טו עניבאדי, ס'איז מוז נישט זיין אז זיי נעמען ארויס א גאן אויף א מענטש אדער א מעסער, זיי טוען די ארגסטע זאכן וואס איז דא. איז במילא דארף מען נישט אריינלאזן קיינעם אין שטוב, ס'איז דא ווידיאוס וואס מען קען זעהן וויאזוי די חברה ארבעטן, אז א פרוי קומט מיט א גרויסן בוק, ווי זי האט אזא בוק וואס זי גייט עפעס פארשרייבן דארט, אזוי ווי לאמיר זאגן א יו פי עס אדער וואטעווער, און די מינוט מען עפענט די טיר קומט א שווארצער פון די זייט און נעמט א גאן און ער זאגט דאס איז א האלדאפ. עס איז א גאנצע טיעם דאס, און במילא יו שוד נאט אופן די דאור פאר עניבאדי, עס קומט יעצט א יום טוב וואס מען שיכור'ט, עס איז דא היימישע שיכורים, רוצחים, זיי קענען דיך הרג'נען אויכעט, דעי קען דא איט. איז וועגן דעם וויל איך אז יעדער איינער זאל מאכן זיכער אז דיין טיר איז צוגעמאכט, הארעמאטיש צוגעמאכט, און איינמאל אז ס'איז צוגעמאכט,

די בעסטע צייט אז די חזירים זאלן זיך צולאזן, ווייל פארשטייסט דאך אליינס פארוואס, ביקאז דער איז נאו קאנטראל, מיט די כאפערס און מי וואז מי בבבבבב, טוט זיך די מעשיות, יו העוו טו בי ווערי קעירפול אין וואטעווער יו דא, ס'איז די בעסטע און די גרעסטע טאג פון יאר פאר אידן, און אזוי ווי גרויס עס איז, אזוי די לאידך די להיפך אויכעט, דער סמך מם טאנצט ארום אין אזא טאג, ער לאזט זיך. יעצט כ'האב אויך געוואלט זאגן אז מען דארף וואטשען וויאזוי די קינדער טוען זיך אן, זיי טוען זיך אן ווי פאליס, ווי גענגסטערס, ווי געוויסע זאכן, איך האלט אז די אלע זאכן טאר מען נישט צולאזן ווייל ס'פארלירט דעם ערליכקייט און דעם חן פון אידישקייט, שטעל דיר פאר א בחור וואקט ארום מיט א גאן, ס'איז נישט קיין עכטע גאן, אבער וואס לערנט זיך דער בחור אויס, וואסער א מעסעדזש באקומט ער, וואס איז דער הייליגסטער טאג פון יאר אז ער זאל ארום וואקן מיט א גאן, און ס'איז אויכעט זייער נישט גוט אז מען טוט זיך אן, יונגלעך טוען אן מיידלישע קליידער, און מיידלעך טוהן אן יונגלישע קליידער, ווייל איר זאלט'ס נישט פארגעסן איין זאך, עט די ענד אוו די דעי וואוין מיר אונז אין א דזשאנגל, און ממילא אז אונז וואוין מיר אין א דזשאנגל זעמער אויף גרויסע צרות, און מען דארף זייער וואטשן פאר די קינדער, יעצט ס'איז דא אזא זאך אז די קינדער גייען צום מלמד, זיי גייען צום מלמד, וואס געשעהט ביים מלמד? מלמד נעמט זיי שיין אויף, יעצט איך מוז ענק מסביר זיין וויפיל איך טראסט א מלמד, ווייסט איר, זיי זענען נואפים, זענען א באנטש אוו סעקס מאראנס, איך טראסט זיי גארנישט. און ס'איז נישט דא קיין שום ריזען זאלסט לאזן דיין זון גיין צום מלמד, ווייל יעצט מעג ער דאך טון, ווייל ער קלאמפערשט מיט'ן שרייען ער איז שיכור. יעצט אויב דיין זון וויל טראגן פארן מלמד אביסל שלחמנות, זאלסט דו מיטגיין. זאלסט אנברענגען דיין טאג מיט פראטעקטן די קינדער, לאז נישט קיינעם אליין. יעצט כ'האב עס שוין געזאגט אסאך מאל און כ'גיי עס ענק זאגן נאכאמאל, פונקט ווי א מאן האט א יצר הרע, ער האט א פיפיק און ער וויל עס שטופן אין יעדן, איז דא פרויען וואס זענען לעסביען, זיי האבן די זעלבע קראנקהייט, זיי זענען א נקבה, זיי האבן נישט מיט וואס צו שטופן אבער זיי ווילן שטופן, ווייל סעקס איז אויך דא, האגינג, קיסינג, פילינג, און די חברה זענען זייער אינטו אלל דיס, זיי הייסן לעסביען, זיי האבן א נאמען דערפאר, זיי האבן זיך ערווארבן א נאמען, איז במילא דארף מען וויסן, יו העוו טו בי ווערי קערפול, אפילו דו שיקסט דיין טאכטער צו א פרויען טיטשער, מיינסטו שוין אז ס'איז אלעס אין ארדענונג? נא. ווי העוו א לאנג וועי טו גאו. און דאס טוט גאר א גרויסע און א הייליגע זאך אז מ'זאל אפהיטן די קינדער. כ'האב ענק שוין געזאגט פאריגע וואך, ס'איז דא די וואך מלכי לייפער, פארט צוריק אויף אוסטראליע, באקומען, כ'ווייס נישט וויפיל זי האט באקומען, אבער מ'רעדט פון זעכציג יאר, אזויפיל פרעסט די דיסטריקט אטוירני אין אוסטראליע. איז למעשה זאלט איר וויסן יו קענט טראסט עניבאדי מיט א לבוש זיכער נישט און טאמער איז ער נאך א רב אדער א רעבע האט ער זיכער נישט קיין מורא ווייל ער העט שוין האבן די חברה וואס זיין דיך שוין אנסטראשען זאלסט נישט גיין פאראויס זאלסט נישט דעיס זאלסט נישט יענץ און דאס איז זייער זייער וויכטיג ער זאל עס וויסן אונז לעב מיר אין א דזשאנגל נאכדעם זאלט עס וויסן נאך א זאך די גרעסטע פראבלעמען מיט פעדאפיליע איז אינסעסט. אינסעסט מיינט אזוי, דיין שוואגער, דיין פעטער, דיין קאזין, דיין מומע, וואס זאלן גיין כאפן א יונגל אין די גאסן אים אריינברענגען אין הויז איז אביסל א שווערע זאך, אבער טאמער האט מען אין די משפחה איינעם, איז דער חזר חזר'ט ארום מיט יעדן איינעם. איך האב יעצט אויכעט א פאל וואס אונז ארבעט מען זייער שווער מען זאל אויפפיקן, ס'איז א מלמד, ער איז געווען א מלמד, און ער האט געטאטשט זיין אייגענעם נעפיו, די בעסטע זאך, ווייל די טאטע וועט נישט גלייבן און מ'זאגט מאך א שווייג דו פארברענסט א משפחה און פארטיג, און יענער איז אינגאנצן נעבעך אראפ פון וועג און ער וויל צוריק קומען, ער הערט מיין האטליין, ער וויל, און איך האב געזאגט כ'וועל דיר העלפן, כ'וועל דיר אפילו העלפן איינזעצן דיין פעטער, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם, אונז זעמיר היר פאר דיס. סאו ווי איז דען דא נאך אזא גוטע געלעגנהייט אין אזא צייט ווען ס'איז פורים? און מיט שרייען ס'איז נישט אמת, און מיט זאגן ס'איז נישט קיינמאל נישט געווען, און נאכדעם וועט מען שרייען אז עס הייסט אז ער האט גאר נאך געוואלט, די קליינטשיגער די קליינטשיגער אינגעל האט גאר נאך געוואלט, און די אלע בעלאוניס קען מען דאך אונז, סאו פארוואס זאל מען זיך אונז אריינלאזן אין אזאלכע פראבלעמען? יעצט מען נעמט קליינע קינדערלעך, יונגע יונגעלעך און יונגע מיידעלעך, און מען שיקט זיי ארום זאלן גיין פארטיילן די שלחמאנעסער דעם צו יענעם, צו א יאכנע, צו א טאנטע, צו א שמאנטע, רבותי דאונט דו איט, ס'דא א שיעור וויפיל מ'דארף געבן שלחמנות, ס'דא אין שלחן ערוך, ווען דו געסט מער פון דעם שיעור טוסטו נישט א גרויסע מצוה, ווייל ס'איז פארבינדן מיט גילוי עריות, און אפילו דער שיעור אליינס איז היינט אויך שוין פארבינדן מיט גילוי עריות, איז במילא לאז דיך אפ פון די מצוה, אויב דו ווילסט דווקא מקיים זיין די מצוה גיי אליינס, שיק נישט די קינדער. מאך נישט קיין פופציג שלח מנות'ער און גיי אליין, גיי צו צוויי אירע און געב זיי דארטן וואס מען דארף געבן על פי שולחן ערוך און א גוטן טאג, דאונט סענד יור טשילדרען אין א לייענס דען, זיי גייען געהארגעט ווערן דארט, וועסט עס ערשט וויסן יארן שפעטער. ס'דא א מעשה אזוי, א טאטע האט געהאט צען קינדער, און ער האט זיי אלע געגעבן צו נאך די סעודה פון שבת דארף מען דאך ברענגען מים אחרונים, איז געט זיך א רוף אן איינער פון די קינדער, אזוי ווי צו ברענגען מים אחרונים פארן טאטן איז דאך אזא גרויסע מצוה, האט ער געזאגט לאמיר עס פארקויפן צווישן די קינדער ווער ס'גייט ברענגען דעם טאטן די מים אחרונים, שוין, א מורא'דיגע עצה, קיצור, ער זאגט, צען די מצוה, צוואנציג די מצוה, הונדערט די מצוה, הונדערט פופציג, צוויי הונדערט די מצוה, שוין, פארקויפט, אויף צוויי הונדערט. דאלער האט דער א זכי' צו ברענגען פארן טאטן די מים אחרונים, נאכדעם געט ער זיך א רוף אן, טאטע אזוי ווי איך האב עס געקויפט געב איך עס דיר איבער מיטן גאנצן הארץ זיי מוחל, גיי נעם דיר אליינס די מים אחרונים, כ'בין דיך מכבד, ווייסט? איך זאג אייביג די זעלבע, ווילסט טון מצוות שיק נישט דיינע קינדער, אדער קענסט אליין זאלסט עס טון. און טאמער נישט, העי, ווי שטייט אז דו מוזט שיקן פאר יעדן? בכלל איז מורא'דיג וויכטיג מען זאל נישט שיקן צופיל שלחמנות'ער, ווייל ס'קומט שוין באלד פסח, מען ווארפט אלעס ארויס, ס'גייט אלעס לאיבוד, און נאכדעם איז עס אויכעט מורא'דיג וויכטיג אז מען לערנט אויס די קינדער מידת הצמצום, טאקע א גרויסע מצוה, אבער נישט יעדער קען עס עפארדן, ס'איז דא טאטעס וואס האבן צען קינדער און פופצען קינדער און זיי האבן שוין חתונה געמאכט און זיי האבן שוין אייניקלעך, און יעדער קומט זיך אנלייגן אויפן טאטן, פארגעס נישט דיין טאטע האט דעם זעלבן דזשאב ווי ער האט געהאט פאר דרייסיג יאר צוריק, ער האָט קײן עין-הרע, ועתּה הייתי לשני מחנות, קײן עין-הרע. די אַלע זאַכן דאַרף מען נעמען אין קאָנסידערעישאָן. נאָכדעם דאַרף מען װיסן נאָך זײער אַ װיכטיקע זאַך. פֿרױען זאָלן נישט אַראָפּגײן נישט צו קריאת-התּורה שבת און זאָלן אױך נישט אַראָפּגײן פּורים צו קריאת-התּורה. זײ קומען, זײ פּושען זיך, פּוש דיך נישט. ט א פרוי איז מחיוב לוחם זיין אין עמלק צו נישט איז א מחלוקת אין די ראשונים ווייל ס'איז דא וואס האלטן אז ס'איז נישט קיין דרך אז א פרוי זאל גיין מלחמה האלטן אז דו גייסט מאכן די מלחמה ביסט דאך אזוי ווי אין ארץ ישראל מ'נעמט פרויען אין מיליטער ווער זאגט אז דו ביסט מחיוב בכלל ביסט אינגאנצן נישט מחיוב על פי תורה איי ס'איז דא ראשונים וואס זיי האלטן אז יא אבער געדענק איין זאך אויב דו דארפסט איבערלאזן די קינדער אליינס אינדערהיים איז עס אסור באיסור גמור אזוי ווי גילוי עריות ווייל שטעל דיר פאר דיין מאן זיצט אין שול דו לויפסט אראפ כאפן דארטן ויבא עמלק, און וואס געשעהט צום סוף פון די אלע גרויסע גליקן? איך וויל זאגן וואס עס געשעהט, קומט אריין א חזר האלב שיכור, נעמט דיין קינד, טאטשט אים אן ווי מען טאר נישט, אונז האמיר קאמפלעינס יעדעס יאר נאך פורים. דאס איז די גוטסקייט פון א האטליין, ווייל אזוי מיינט עטס אז איך זיץ און איך פאנטאזיר און איך האב נישט וואס צו טון מיטן גוטן טאג, ניין ניין ניין קינדערלעך איך באקום טעלעפאנען, די מצב איז שרעקליך וואס ס'גייט פאר. און במילא איז עס אן אומגליק. יעצט איז דא זייער אסאך אידן וואס די אידן האבן נישט ווי צו עסן, רופט מען זיי אהיים, דו טארסט עס נישט טון, דו טארסט נישט אהיים רופן א פרעמדן מענטש צו דיר אין שטוב עסן, און אוודאי נישט ער זאל בלייבן דארט שלאפן, ער זאל גיין אין גראסערי סטאר און ער זאל קויפן קענד גודס און פארטיג, דעטס אלל. איך זיץ דא פאר א מקווה זיץ איך שוין דא חדשים און חדשים, כ'בין שוין געווען אין פענעמא און איך פאר שוין נאכאמאל, כ'האב יעצט איבערגעגעבן מיין דירה פאר איינעם וואס דער רב מאכט עפעס א שמחה, קומט יענער אריין,

צריכים בדיקה אחריו איז ווען ער קען עס באווייזן, ער וויל עס נאר נישט באווייזן ווייל ער האלט אז דאס איז אז לא תבערו אש מיינט אז עס טאר נישט ברענען קיין שום פייער, איך אבער איך בין נישט אזוי, איך גיי אין בית מדרש שבת אינדערפרי, מען געט פיינע הייסע קאווע, דאס איז דער זעלבער חמין איז נאר נישט קיין בונדל, איך הרג'ע נאר נישט מיט יעדן בונדל צוויי ציוניסטן ווייל ס'איז א ליקוויד, אבער איך בין עפעס נישט מודה אז עס טאר נישט ברענען אין א אידיש הויז א פייער לא תבערו אש. קענער ביסט גערעכט איי נעווער טאוט אבאוט איט, דארף איך וויסן יעדע זאך, עס זאגט דאך רבי עקיבא עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות, מוצאי שבת ס'דא דא צו קויפן אזאלעכע קענס פון א קאמפעני וואס זיי האבן באנדלעך מיט אלעם, לייג איך עס ווארעם און איך עס לכבוד שבת קודש, עניוועי די זעלבע זאלט עטץ וויסן, ס'איז דא זאכן וואס מ'קען זיך נישט נאכגעבן. און מ'דארף זייער וואטשן אויב מ'געט זיך נאך, און ס'קומט א א איד פון די פרעמד, דאן האסטו נישט וואס א רעכט אריינצונעמען צו דיר אין שטוב. מ'האט יעצט געכאפט אויכעט איינער א פעדעפייל, א געהעריגע פעדעפייל. איז געגאנגען מייער סיוואלד פון JCW, די אותיות שטייען פאר Jewish Community Watch. און ער האט אים מפרסם געווען, האט מען דאך אים ארויסגעווארפן פון אלע שילן. סוט ער יעצט די ארגענעזעישאן ווייל ער טענה'ט מ'האט עס נישט געטארט מפרסם זיין? א דזשאוק! אונז טאר מען נאכנישט מפרסם זיין דעם חזר אויך נישט ווייל ער טענה'ט אזוי ווי ער איז געזעסן אין דזשעיל איך ווייס נישט וויפיל יאר האט ער שוין אפגעקומען דעם עונש. נישט דא דא קיין אפקומען קיין עונש לאז דיך אפ ביסט געווען אין דזשעיל ווייל מען קען דיך נישט טראסטן אין סאסייעטי דיין עונש גייסטו נאך באקומען פונעם אייבערשטן און נאך אויף די וועלט אויכעט ווייל מען זאל קיינעם נישט אריינלאזן אין שטוב נאבאדי ספעשעלי נאט טו סליפ אווער דאס איז די גרעסטער חורבן וואס מען קען טון. מ'קען נישט טון קיין גרעסערע חורבן פון דעם. און נאכדעם איך וויל דיר זאגן סתם אזוי זאלסט פארשטיין, דו האסט דאך א ווייב, דו האסט קינדער, רייט? דיינע קינדער מייט נאט איווען בי סאו העפי אז דו ברענגסט אריין א פרעמדן אורח, ווייל דא בלינקט ער מיטן אויג פאר איר, דא אהער, דא אהין, און דא שעמט זי זיך דיר צו זאגן. סאו ס'איז אפילו נישט אנגענעם אז דו צוברעכסט דיין שטוב, ס'שטייט אין ערגעץ נישט אז זאלסט צוברעכן דיין שטוב אז זאלסט קענען ארייננעמען א גאסט אויף פורים. און די חברה פארן שוין ארום, די חברה זענען אן די אן די באל, זיי ווייסן וואו צו פארן, ווען צו פארן, און זיי ווייסן צו וועם אריין צו גיין, און זיי ווייסן וואו ס'איז דא שיינע מיידלעך, ווי זאגן דאך די בחורים, זיי קענען יעדן מיידל אויפן אויסקוק, די גייט מיט א בריל, די גייט מיט א פענסי בריל, די גייט מיט לאנגע האר, דו דארפסט האבן אז דיין טאכטער זאל זיין ביי יענעם סאקמערע בחור ביי אים אין פיסק.

די קינדערלעך גייען זייער וועג, ס'איז א זמן פון שמחה, און אין בית מדרש טוט זיך אפ כל דבר אסור, מען גראגערט און מען המן'ט, און ס'איז זייער נישט גוט צו לאזן די קינדער אליינס, און נאכדעם אין די גרויסע שול, מען שטופט זיך, מען שטופט זיך הערן זאליקאן, צו מען שטופט זיך צו הערן אהרונ'ען, מען טאטשט אן קינדער ווען מען שטופט זיך, מען טאטשט אן, מיר האט דערציילט איינער א בחור, האט ער מיר פארציילט א מעשה אז ער איז געשטאנען ביי תולדות אברהם יצחק ביים טיש, און ס'איז געקומען איינער האט זיך געשטעלט לעבן אים, האלב אויסגעדרייט, און ער האט אים אריינגעשטופט די הענט צו אים אין די הויזן, אזוי האט ער מיר פארציילט, און ער איז געקומען צו קישוי אבר און צו זרע לבטלה, אזוי האט ער מיר פארציילט, א מורא'דיגע פראבלעם. וואס איז אבער געשען? געשען איז אז דער משוגענער תולדות אברהם יצחק האט געפרעגט, דעמאלטס האט געלעבט איינער וואס ער האט געהייסן מנחם מונדריק, ער האט געפרעגט דעם מנחם מונדריק, וואס זאל מען טון דא? האט מנחם מונדריק געזאגט, ביין אהבת ישראל איז מען אזוי געשטאנען, און ביין אמרי חיים איז מען אזוי געשטאנען, ממילא מעג מען ביי דיר אויך אזוי שטיין און פארטיג. דערווייל האסט דאך אבער אפגעהארגעט א בחור, דער בחור זאגט אז ער איז געקומען צו זרע לבטלה אינמיטן טיש, די אלע געשטופטע זאכן דאס טויג נישט, און מען דארף אויף דעם אלעם אבאכט געבן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן וועגן טרינקען, ער זאל וויסן אז אזוי ווי ס'איז א. יעצט, איך האב שוין געמאכט אויף פורים א גאנצע אריכות, אז ס'איז יעצט אונטערגעקומען פרייטאג פרשת תצוה, איז אונטערגעקומען א גרויסע מיטינג וואס מ'האט מיך גערופן, כ'האב ענק געזאגט אין בית וגן איז געווען נעבעך אן אומגליק וואס איינער האט אנגעקנעבעסט א בחור, דריי חדשים, געמאכט מיט משכב זכר, און מ'האט אנגעהויבן צו טראכטן וויאזוי מ. באקעמפט דעם פראבלעם, בפרט נאך יעצט קומט פורים, איז געווען אזוי, ס'איז א גרויסע תלמוד תורה, ס'איז דא כ'ווייס מסתמא צוואנציג מלמדים זענען געווען און א רב וואס פירט עס, און אויסער דעם איז געווען א דאקטער, כ'האב הנאה געהאט, געזען אז דער דאקטער האט א געהעריגן קעסטל, ווייסט ס'איז דא יעדער מלמד האט זיין קעסטל, האט דער דאקטער א קעסטל, פרעג איך אים דו ביסט דא א גאנצן צייט? זאגט ער יא, ער איז איינגעשטעלט, ווער ס'האט א פראבלעם קומט צו מיר, כ'האב הנאה געהאט. עניוועי, איך האב זיי געזאגט אז ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין נאך געלט, ווייל א קינד טאר נישט וויסן וואס דאס הייסט געלט, און מען זאל נישט טארן משלוח מנות און מתנות לאביונים. לאזטס ארויס די קינדער. כ'האב זיי פארציילט ווען איך האב אריינגעמופט אין קלעמענטי מיט דרייסיג יאר צוריק, איז בין איך אמאל ארויפגעגאנגען כ'האב געהערט איך וואוין אויפן זעקסטן שטאק האב איך אריינגעמופט און אויפן זיבעטן איז דא א שטאק און העכער דעם וואקט מען ארויס אויפן דאך האב איך געהערט עפעס קולות ווי איינער אטעמט שווער בין איך ארויפגעגאנגען האב איך געזעהן ווי איינער א גוי ליגט אויף א גויטע און ער וואוינט מיט איר געהעריג. זיך נישט געשעמט. כ'בין שנעל אנטלאפן, כ'האב נישט געוואלט האבן צו טון מיט די גאנצע זאך, און כ'האב געהערט ווייל ווען זיי האבן געמאכט תשמיש, האבן זיי שווער גע'אטעמט ביידע. כ'וויל ענק עפעס פרעגן, ווען דו גייסט טראגן שלח מנות אין איינע פון די גרויסע בילדינגס, און מ'זאגט די קינדער וואק ארויף נאר צו צוויי דריי שטאק ארויף צו וואקן, וואס געשעט אז דו טרעפסט אזא איינעם? און וואס געשעט אז דיין קינד זעט אזא זאך, און אז דער גוי ווערט נערוועז און ער זעט און ער דערווערגט דיין קינד? כ'וויל ענק מסביר זיין, אין גרויסע בנינים איז נישט דא בכלל קיין חיוב צו געבן קיין נישט נישט משלוח מנות נישט מתנות לאביונים, האט זיך אנגערופן דארטן איינער, דער דאקטער, זאגט ער, אין בני ברק איז די העכסטע בנין מסתמא פיר אדער פינף שטאק און מ'רעיפט קינדער אזוי ווי ס'וואלט געווען ממש נישט קיין עבירה, מ'האט יעצט אויכעט גערעיפט, מ'האט גערעיפט א קינד אין בית שמש, מ'האט גערעיפט א קינד אין בני ברק, א סטאר קיפער, ס'איז נישט זיין סטאר אפילו, ער איז אן איינגעשטעלטער, ער האט געזען א קינד האט ער אים געשיקט אין די בעק און ער האט אים אפגערעיפט, מ'האט אים איינגעזעצט פיין אבער. דאס קינד איז דאך פארחורבן, און ברוך השם די רבנים ארבעטן שוין נישט מיט מיט די חזירים, אבער ס'וועט נעמען יעצט א גאנצע לאנגע צייט ביז מ'וועט דאס אויסטרעטענען, האב איך גע'טענה'ט מ'טאר נישט שיקן קיין קינדער נישט משלוח מנות נישט מתנות לאביונים, כ'האב זיי געזאגט, מיינע קינדער כמעט אלע זענען געווען טיטשערס, עטס ווייסט וואס פלעגט זיין א פורים ביי מיר? אלע קינדער זענען געקומען און זיי געווען פארשטעלט, איז איז געווען אן ערנסטע פרוי איז זי מיטגעקומען מיט איר קינד, און טאמער ס'איז געווען סתם א לארי פארי חברה'מאן געקומען די קינדער אליינס, און זיי האבן זיך אראפגעזעצט אין דעם בעדרום און אין יענעם בעדרום, ווייסט איך קינדער קומען ס'איז דא א גרויסער עולם ס'איז געקומען אנדערע מענטשן, מ'דארף דאס אלעס מבטל זיין, האט זיך אנגערופן דארטן דער רב, דו שייגעץ דו כלב וואס דו ביסט, ס'איז א תקנה פון מרדכי און אסתר שוין אפאר טויזענט יאר, זאג איך אים רבי. קודם לאמיך אייך זאגן, איר ווייסט דאך נישט מיט וועם איר רעדט, איר זאגט דו שייגעץ דו כלב, לאמיך דיר עפעס זאגן, קודם לאמיך דיר זאגן א שטיקל דבר תורה אויף משלוח מנות ומתנות לאביונים, און נאכדעם וועסטו זען דו האנדלסט מיט א מענטש, איך בין נישט קיין ליידיגער יונג, יעצט וועל איך דיר זאגן, און נאכדעם וועל איך דיר זאגן אז היינט טאר מען נישט שיקן די קינדער, שוין, האב איך אנגעהויבן קודם א דבר תורה, איך האב געזאגט אזוי, די פרי מגדים אין סימן תף ריש צדיק ה זאגט אז קליינע קינדער זענען מחויב בחינוך אלע מצוות דרבנן, ממילא לויט דעם קומט אויס, אז מען דארף יא שיקן די קינדער וואס זענען הגיע לחינוך זאלן טראגן משלוח מנות און מתנות לאביונים, און די זעלבע זאך זאגט די ספר יסוד ושורש העבודה אין שער המפקד פרק שישי זאגט ער אזוי, יראה האדם א מענטש זאל זען שגם אשתו ובניו הקטנים יקיימו מתנות לאביונים, זיין ווייב מיט די קליינע קינדער זאלן מקיים זיין מתנות לאביונים, שמצוה זו היא חיוב על כל איש ואישה, די מצוה איז א חיוב אויף יעדן איש און אישה. נאך כדי לחנך בניו הקטנים כמו בשאר כל המצוות, ממילא איז מען מחויב צו שיקן די קינדער. זאג איך אבער דער אשל אברהם פון בוטשאטשער רב אין סימן תף ריש צדיק ה זאגט אז משלוח מנות זאל מען זיי מחנך זיין, אבער מתנות לאביונים זאל מען זיי נישט מחנך זיין, פארוואס? ווייל זיי האבן דאך נישט קיין געלט זייער אייגענע, ממילא איז נישט שייך קיין חינוך, און. ס'פונקט די זעלבע אזוי ווי אלע קינדער פון ארעמע לייט זענען פטור פון חינוך אין די מצוה ווייל די טאטע אליין האט נישט, די זעלבע זאך דא אויכעט אז מ'איז פטור פון דעם און במילא איז נישט קיין חילוק צו יענער איז א גדול אן ארעמאן אז ס'איז נישט דא קיין געלט איז מען פטור. יעצט כ'האב זיי געזאגט עס קען זיין אז דאס איז א געווענדט זיך אין די מחלוקת פונעם ב"ח און דעם פרי חדש לויטן ב"ח וואס ער האלט אז אן ארעמאן איז אויך מחויב צו געבן, מתנות לאביונים, ממילא דארף מען די קינדער אויכעט מחנך זיין. אדער דער פרי חדש אין סימן תף ריש צדיק ד' סעיף קטן א' זאגט אז א עני איז פטור פון מתנות לאביונים, זעט אויס אז דער קטן איז אויכעט פטור. יעצט די משנה ברורה אין סימן תף ריש צדיק ד' סעיף קטן א' זאגט אז עני המפרנס מן הצדקה, אן ארעמאן וואס איז מפרנס מיט צדקה, דארף אויכעט געבן פון דעם וואס מען געבט אים. אויס לויט דעם וועט דער קטן אויכעט זיין מחויב בדין חינוך. מ'קען אדער מאכן א חילוק ווייל דער עני האט דאך געלט, מ'שיקט דאך אים האט ער דאך עס, ווייל ער נעמט דאך פון צדקה, אבער דער קטן וואס ער באקומט נישט קיין געלט פון קיין צדקה ממילא איז נישט מחויב צו געבן מתנות לאביונים. יעצט די אחרונים שרייבן אז די אז ס'איז דא אן עצה מ'זאל מחנך זיין די געבן די קינד אז מען זאל אים מאכן דעם פאסט טרעגער אז ער זאל שיקן די שלוח מנות און מתנות לאביונים, איז דער הייליגער קדושת לוי אין קדושות לפורים קדושה שניה זאגט אזוי, מה טוב, ס'איז זייער גוט, שישלח מתנות לאביונים על ידי בניו ובנותיו הקטנים כדי לחנכם במצוות, וזוכר אני, איך געדענק, כשהייתי קטן, כ'בין געווען א קליין קינד, אזוי זאגט דער קדושת לוי, בין איך געווען פאר די בר מצוה, היה אבי. עליו השלום, משלח האט דער טאטע געשיקט על ידי דורך מיר לאיזה עני, לא שלח על ידי משרת, פארוואס האט ער נישט געשיקט דורך א משרת כדי לחנך אותי במצוות והגתו בשמחה וטוב לבב ובצנעה שלא יבוש העני דער ארעמאן זאל זיך נישט שעמען. האב איך געזאגט זאלסט וויסן אונז ווייסן מיר די אלע זאכן פון דעסוועגן דאך ס'איז א חורבן עולם וואס ס'גייט פאר און מ'דארף דאס אלעס נישט טון דורך די קינדער, כ'האב געזען ווען מיינע. טעכטער זענען געווען טיטשערס און פלעגן קומען די סטודענטס, אן ערנסטע מאמע איז מיטגעקומען, זי האט נאך מיטגעברענגט אנדערע פיר פינף קינדערלעך אויכעט, ווייל זי האט דאך געדארפט וואטשן די קינדער, און זי איז געגאנגען צו אלע טיטשערס, אבער זי איז דארט געווען צו מאכן זיכער אז מען וואטשט אויף די קינדער. איז וויל איך זאגן פארן עולם, רבותי, עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס, נאר איך זאג ענק מען טאר עס נישט טון, איז געווען דארט א דאקטער, פון די סקול האט זיך אנגענומען, ער האט געזאגט ער איז זייער גערעכט, עטס ווייסט נישט וואס שטייט אין צייטונג, ער ווייסט, האט די וואך אליין גערעיפט דריי קינדער אין ארץ ישראל, שאט, סאו יו וואנט יור טשיילד טו בי רעיפט? סוף איז געווען אז מען האט געמאכט יעצט א תקנה, הערט אויס א תקנה, קיינער טראגט נישט משלוח מנות און מתנות לאביונים, נאר אויב דער טאטע און די מאמע גייט מיט, איך וויל נישט מבטל זיין מרדכי צדיק'ס תקנה, איך וויל אבער דער טאטע און די מאמע זאל מיטגיין, אדער מען האט געמאכט א נייע זאך, יעדער וועט אריינברענגען פורים משלוח מנות און מתנות לאביונים. אין בית מדרש, און ס'הייסט נישט אין בית מדרש, אין די תלמוד תורה איז דא א גרויסע זאל, און די ארעמע לייטן קומען עס אויפפיקען, און דאס וועט מען ברענגען ביז צוועלעווע, און נאכדעם די ארעמע לייטן קומען פון צווייע, כדי מען זאל זיך נישט טרעפן, אז ס'זאל זיין אלעס בצנעה, און ממילא העט מען נישט האבן קיין פראבלעמען אז די מאמע וועט מוזן איבערלאזן די שטוב, און מען פירט א סעודה מיט משלוח מנות, מיט אהין מיט אהין, מען וועט אלעס מאכן. ס'איז אזא מורא'דיגע תקנה ס'האט מיר זייער געפאלן, מ'האט עס יעצט געמאכט ווייל איך בין דארט געווען איך האב געזאגט א דרשה, א מורא'דיגע תקנה, איך האלט מ'זאל עס אין וויליאמסבורג אויך האבן, איך האלט ס'איז א מורא'דיגע תקנה, קודם קיינער שעמט זיך נישט, און ס'איז אסאך בעסער אזוי, און שוין, און אויף מתנות לאביונים האט מען געזאגט אז מ'וועט מאכן א פישקע, יעדער וועט דארט אריינווארפן די געלט, און נאכמיטאג ווען ס'קומען די ארעמע לייט וויפיל געלט ס'איז דא האט מען פאר יעדן פארטיילט, ס'איז מורא'דיג, כ'האב הנאה דערפון, כ'האב הנאה אז כ'בין דא געווען. בקיצור דער דאקטאר האט געזאגט אז ביי אונז אין בני ברק איז דא מסתמא די גרעסטע דירות הייזער זענען פיר פינעף שטאק און מען רעיפט קינדער רבותי סאיז נישט קיין דזשאוק מען דארף אנהייבן צו פראטעקטן די קינדער יעצט איך וויל ענק זאגן נאך א זאך דער אייבישטער האט געמאכט א גאנצע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק וואס איז עמלק שוין לאנג לאנג געשטארבן אונז ווייסט מען אפילו נישט ווער די קינדער פון עמלקן זענען. סנחריב האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט, וואס איז די גרויסע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק. גראדע היינט בין איך געווען כ'געדאוונט אין א שול ביים אמשינאווער רבי'ן, נישט מיט אים, אהה, איך בין אים נישט גורס, ביי מיר איז ער א לאו לייף א גארנישט, איך וויל נאר נישט אריינגיין יעצט אין דעם, כ'האב דארט געדאוונט אונטן, און ס'איז געווען איין בעל קורא האט געליינט צוויי שפראכן די געהעריגע ווערטער וויאזוי מ'זאגט, נאכדעם א.

דארט רעדט ער פון ענין פון חבלי משיח, זאגט ער הערב רב דבוקים מאוד בישראל, די ערב רב זענען זייער באהאפטן ביי די אידן, און ער רעכנט אויס אז ס'איז דא פינף מיני ערב רב'ס, זייער שיין עס נאכצוקוקן אליינס ווייל ס'איז זייער אינטערעסאנט, זאגט ער ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם, בעלי מחלוקת זענען ארגער פון אלע, והם נקרא עמלקים. מען רעדט גארנישט פון עמלק אשר קרך, דעמאלטס מיט א הייסן טאפ, ווי רש"י זאגט, דער הייסער טאפ איז היינט אויך דא, דער שוויץ באד פון זשופניק איז א הייסער טאפ, מען איז מכשיל יעדע וואך קינדער, מיך קאלן אפ בחורים פון מיר, איר זענט גערעכט, מען האט מיר אנגעכאפט דעם פיפיק, ס'איז אנבעליוועבל. אזי העמלקים הם ראשי ישראל, דאס איז די רעבעס, די רבנים, די מלמדים, אלע וואס האט צוטון מיט ראשי ישראל בגלות. ועליהם נאמר אויף זיי שטייט אין איכה היו צריה לראש. די אלע צריה זענען געווארן גאר די ראשים, וכל עזי פנים ורשעים שבדור הן מגלגולם נשמתם של ערב רב, אלע די אלע עזות פנים ורשעים פונעם דור זענען די נשמות פון ערב רב, ובני קין די קינדער פון קין, כאטשיג קין איז דאך שוין אלעס. אומגעקומען, ס'איז דאך אומגעקומען ביי מבול, מ'רעדט דא פון די נשמות פון זיי, און זיי זענען היינט מגולגל געווארן אין גופים, איז למעשה זיי האמיר אונז אין זין, אונז האמיר נישט אין זין עפעס אן עמלק יושב בארץ הנגב, ער איז געווען דער ראש הקליפות און היינט איז דאס אריין געגאנגען אין די מנהיגי הדור. אהרן און זלמן לייב האט אנגעמאכט א מלחמה איבער די גאנצע וועלט, דאס איז עמלק, מען דארף זיי אין זין האבן תמחה זכר עמלק, ס'זאל נישט בלייבן פון זיי גארנישט קיין זכר. און ס'איז דא א זשופניק שוויץ וואו מ'איז מכשיל קינדער מיט משכב זכר, מ'איז מכשיל יונגעלייט דארטן און בחורים מיט משכב זכר, שוד בי ווייפט אף, תמחה זכר עמלק, רבונו של עולם מעק זיי אפ, די גאנצע עדה החרדית מיט אלע זייערע טרייפות. זיי געבן אונז יעדן טאג צו עסן טרייפות, כ'האב געזען א א ווידיאו ווי מ'האט גענומען א אויל טענקער, א גרויסן טראק, און מ'האט געמאכט א קליינעם לאך אין די בעק, און דורך דעם שמוגלט מען אריין אייער, און מסתמא שמוגלט מען אריין פלייש אויכעט, פון די אראבער, און ס'לוינט זיך, ס'האט זיך געלוינט צו נעמען א טענקער וואס קאסט מסתם הונדערט צוויי הונדערט טויזענט דאלער, און עס דיסמענטלען, מאכן א לאך דערין, מען זאל קענען אריין לייגן שטאץ אויל, זאל מען קענען אריין לייגן די אלע טרייפענע פראדוקטן, דאס איז עמלק, און צו האבן מיר א פראבלעם מיט עמלק פון צוויי טויזענט יאר צוריק, ניין, דער שוויצבאד איז עמלק, ווילאנג זיי האבן דאס נישט. צושפארן אזוי ווי ס'איז געווען צוגעשפארט, מ'האט עס יעצט געעפנט, איז נישט קיין תמחה זכר עמלק, און דער אייבערשטער האט געשוואוירן, נשבע השם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אז אזוי לאנג ס'וועט נישט זיין תמחה זכר עמלק על איך נישט האבן קיין כסא שלם מיט קיין שם שלם, וואס מיינט ס'וועט נישט זיין קיין משיח, פאר דעם דארף מען אינזין האבן, מ'דארף אינזין האבן, דארף מען אינזין האבן עמלק פון די אולדן טיימס, אונז האמער עמלקים, אונז האמער רבנים, אונז האמער מגידי שיעורים, אונז האמער אלע צרכי ציבור כלי, כלי, קודש, וואס די חברה האבן אונז מאלעסטעט די ווייבער מיט די קינדער, מיט די יונגלעך מיט די מיידלעך, דעיס איז עמלק, איך גיי נישט נאכאמאל יעצט אויסרעכענען די גאנצע ליסטע. נאכדעם איז דא אַכט און דרײַסיק עמלקים וואס זיי האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, איך קען זיי נישט, ס'דא אפאר פיגול טמא'ס שוין, און איך זאג ענק נאכאמאל, ר' מאטעלע גייט לעבן, ער דארפטס זיך נישט זארגן, זאגטס נישט קיין תהלים פאר אים, ווייל איך האב אים געגעבן א קללה אז ער העט באגראבן זיין זון און דעם צווייטן אויכעט, ביידע וואס האבן אונטערגעשריבן, ער העט זען בחייו ווי זיי אלע. צוויי פייגערן, ווייל שרול האגער האט קיין שום רעכט נישט געהאט מיט מיר אנצוהייבן, איך קען נישט דעם מענטש, איך האב מיט דעם מענטש קיינמאל נישט גערעדט א ווארט פארדעם, איך קען אים נישט, איך האב נישט מיט אים, ער האט אנגעדרייט ווייל יצחק שטערן האט אים אנגעדרייט אז מען זאל מחרים זיין א מענטש? כ'מיין ווער, ווער זענט איר? און ווען שרול האגער העט יא אויסלעבן זיין טאטן, ער גייט נישט זיין קיין רעבע, ער איז א נואף, ער גייט זיין א טאטעל פלאפ. ער גייט אויסזען פונקט ווי דער רבי זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט אויסגעזען, מען האט ארויף געלייגט דעם ברך משה אויף זיין סיט, און מען האט ארויף געלייגט די צוויי שקצים אהרן און זלמן לייב, אראפ פון מעפס, נישטא דארט קיין אידישקייט בכלל, סאטמאר טרויט זיך היינט נישט צו רעדן פון אידישקייט, זענען די גרעסטע נואפים גנבים גזלנים, און די גרעסטע שקצים און די גרעסטע מחרחרי ריב מיט מחלוקת, זאגט דער ווילנער גאון אז דאס איז גאר תמחה זכר עמלק ס'איז אן אנדערער עמלק יעדע רבי וואס איז געשטארבן קודם איז מען געגאנגען אין קארט, אפילו עס איז דא אזאלעכע וואס זענען ארויסגעקראכן דערפון, קודם ביסטו געגאנגען, וואס הייסט דו ביסט געגאנגען אין קארט? איך פארשטיי דאס נישט, ס'איז א רבי מיט חסידות צו דאס איז עפעס א קאטוילישע קירכע חלילה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם לפניהם ולא לפני עכו"ם אלעס האט זיך מתדיין געווען אין ערכאות, סאו דאס איז דער אמת'ער תמחה זכר עמלק, נישט דאס וואס עטס מיינטס מ'האט געמאכט א קוגל, עפל, לאקשן, קראטאפל, און איך ווייס וואס נאך. שטותים, מאכסט חוזק פון די תורה? דער עמלק איז די מחלוקת, די ערב רב, די רבנים וואס זיי רייסן זיך ארום, און דער עולם באקומט א מורא'דיגן שמוציגן מעסעדזש, און ביז מען טוט עס נישט מתקן זיין איז נשבע השם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אין זיין כסא דעט נאטינג איז גאנא העפען גוד.

איך וויל בעטן מיין עולם זייער זייער שטארק, גיי צו א דאקטער, נעם א פרעסקריפשען, איי דיין זון אדער דיין טאכטער איז נישט אויף דראגס, שור, אזוי מיינע זענען אויך נישט, איט דאזענט מיען עניטינג, ווייל די באלאני דאס קעמערט דאך אונז, אונז ווייס מען, ס'איז דא היינט אזויפיל בחורים אויף דראגס, איך באקום דאך טעלעפאנס פון בחורים, זיי זאגן אז אין קרית יואל איז א שרעק וואס גייט פאר, זיי נעמען א קאר, מען פארט אויף באסטן, אין באסטן איז עס היינט ליגעל, יעצט איך מיין ס'איז שוין אין ניו דזשערזי אויך ליגעל, אויף פורים קען מען שוין פארן אויף ניו דזשערזי עס קויפן, און רבותי. דאונט טראסט יור טשילדרען, און דעם זאג איך זאלסט אפילו נישט האבן אינדערהיים קיין וויין און קיין ברוינפן, יו דאונט ניד איט, נעם גרעיפ דזשוס, עד דלא ידע זאגט די רמ"א מ'קען יוצא זיין מיט שלאפן אויך. אזוי שטייסטו אויף לאמיר זאגן יעדן טאג צום זמן תפילה, לאמיר זאגן זיבן און דו גייסט דאווענען, שטיי אויף א קוואדער נאך זיבן, אין די פערטל שעה האסטו יוצא געווען עד דלא ידע. דארפסט פארשטיין נאך א זאך אז דו ביסט שיכור און עס איז נישט נאר עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי דעמאלטס ווייסטו גארנישט. און מען זאל נישט געבן פאר קיין מיינערס קיין דראגס און מען זאל נישט געבן פאר קיין מיינערס קיין וויין אלקאהאל ביקאוז יו קילינג א טשיילד יו געט אים יוזד טו איט האסט אים געהארגעט ס'איז נישט קיין מצוה דערציילן די לייצים אז הערשעלע אסטראפאליער איז געווען א לץ איז ער שוין געווען אויפן טויטן בעט זאגט ער פאר זיין ווייב ברענג מיר א ווערעמיגע פלוים פרעגט זי ביסט משוגע? שטייסט פארן טויט גייסט עסן שרצים? זאגט ער כ'וועל דיר זאגן די אמת, ווען מ'וועט שוין שלאגן אויף די ווערעמיגע פלוים וועל איך וויסן ס'איז שוין דערנאך, דאס איז שוין די לעצטע פאטש. רבותי, ווען מ'וועט ענק שלאגן פארוואס האט איר עס נישט מקיים געווען עד דלא ידע, חייב אדם לבסומי בפוריא עד דלא ידע, זאלט עטס וויסן ווען מ'וועט ענק שלאגן אויף די פאטש, מ'וועט ענק נישט שלאגן, נאר טאמער וועט מען ענק פארדעם שלאגן, זאלט איר וויסן עטס זענט שוין פערטיג. מיר זענען שוין דורך געגאנגען די ווארסט איז אויווער ווי מען זאגט אויף ענגליש, און כ'האב ענק שוין געזאגט וועגן די בראוני קעיקס האט מיך אפגעקאלט די וואך א בחור ער זאגט איר האט אלץ גערעדט בראוני קעיקס ער איז געווען א בחור אין גיבערס ער האט נישט געוויסט בראוני שמאוני ער זאגט היינט נעבעך ער איז אראפ פון וועג זאגט ער איך יעצט ווייס איך וואס דו האסט גערעדט מיט דעם טענה איך מען דארף זיצן און לערנען הלכות דראגס אין די ישיבות און אין די חדרים און אין די מיידל סקולס גייט אויס א יונגעל מיט א מיידל געט ער איר א ווארף אריין ווען זי גייט ארויס אין בית הכסא געט ער איר א ווארף אריין אין דעם גלאז אזא פיל, און אין א פערטל שעה דערויף איז זי נאקד אוט און ער האלט אינמיטן פארן מיט איר און רעיפט איר, סאו אל דיס טינגס האוו טו בי טעיקן קעיר אוו, און נאך א זאך. נאלאקסאן זאל יעדער מאכן זיכער ער האט אין שטוב און ער זאל וויסן וויאזוי מען לייגט עס צו די נאז אז יענער זאל זיך געבן א כאפ אויף און נאכדעם זאלסטו קאלן די הצלה ווייל דו מוזט פארשטיין אסאך מאל איז יעדע סעקונדע איינגעשטעלט אז ס'קען אפשטארבן א האלבע מח מיט אנדערע זאכן. סאו בי ווערי קערפול וואס ס'גייט פאר יעצט, אזוי גייט אייביג ווען מ'גייט ארויף א קלאס, איז פארשטייסט, עס קומען צו נייע זאכן, יעצט שרייבן די צייטונגען אז די אנדערע דראגס האבן אויך אנגעהויבן צו נעמען א פלאץ פאראויס, מ'האט אנגעהויבן צו נעמען א פלאץ אויף די אנדערע דראגס, מיט אנדערע ווערטער באלד גייט מען ליגעלייזן נאך איינס און נאך איינס, העראין, קאוקעין. אלע אנדערע זאכן, סאו אויב מען וועט זיי נישט לערנען די קינדער אז דאס איז דעינדזשערעס איז עס אן אומגליק. איז לאמיר נעמען למשל אלקאהאל, אלקאהאל דאס איז ליגעל פאר גרויסע, און יעדע סטעיט האט זיך אן אנדערע עידזש אבער ס'איז ליגעל, יעצט ווען מען אביוזד אלקאהאל, ווען מען נעמט צופיל דערפון, קען מען שטארבן פון דעם, ס'פארברענט די לעבער, ס'מאכט אז דער מענטש זאל ווערן באוואוסטלאז, ער קען וואקן אין די גאס און אראפפאלן און זיך צעשיסן דעם קאפ, און אז טאמער טרינקט ער צופיל מיטאמאל קען ער אויפן פלאץ שטארבן פון דעם אליין. סאו למעשה וואס דו האסט דאס איז דאך שוין ווי מ'זאגט ליגעל, יעצט לאמיר צוגיין כל שכן וקל וחומר בן בנו של קל וחומר דראגס וואס דאס איז אסור מטעם רפיע און מטעם די רעגירונג, וועגן דעם דארף מען לערנען מיט די קינדער מ'זאל זיך נישט צוגעוואוינען דערצו ווייל אויב נישט איז עס אן אומגליק, איז די זעלבע איז אלקאהאל די זעלבע איז יעדע זאך, יעדע זאך האט דעם זעלבן פראבלעם און טרייטס ענק עס אויסצולערנען איינמאל פאר אלעמאל, ניין מיין זון איז זייער א חשוב'ער בחור ער טאטשט עס נישט ער טוט עס נישט, באלאוני. טראסט עניבאדי. יעצט כ'האב געוואלט מאכן קלאר א זאך, דער עולם מיינט אז נאלאקסאון עט שוין ראטעווען דעם גאנצן מצב, ניין נאלאקסאון ארבעט נישט אויף יעדן דראג, מיט אנדערע ווערטער ס'קען נישט נוטרעלייזן יעדן דראג וואס מ'האט זיך אווערדראגט. קודם לאמיר צו צעלייגן, די שוואכסטע מעדיקעישן וואס מ'האט יעצט ליגעלייזט, דאס הייסט מאראוואנא אדער קענעביס, דאס. סא קען דאס גארנישט העלפן ווייל די מינע מעדיקעישאנס אזוי מ'נעמט עס א די מינע דראגס איז אזוי מ'נעמט עס אסאך צייט ווערט דער גאנצע מח אויסגעברענט און מ'ווייסט נישט וואס טוט זיך מיט זיך און איף יו אווערדו איט זאגן זיי אז ס'שאדט יא כאטשיג ס'איז דא וואס האלטן אז מ'מעג עס נעמען וויפיל מ'וויל איטס נאט טרו יעצט פון דעם וועסטו נישט געהאלפן ווערן. טאמער דיין קינד וועט זיין אווער דראגד וועסט גיין צום דאקטער וועסט נעמען די נאלאקסאון. איטס נאט גאנע העלפ. יעצט, ס'דא דראגס וואס הייסן אופיאוידס. ס'איז איליגעל דראגס, העראוין, נאכדעם איז דא פעין רעליווערס, ס'איז אוועילעבל ליגעלי ביי פרעסקריפשאן אזוי ווי אקסיקאודען, דאס איז די דזשענעריק נאמען, נאכדעם איז דא די ברענד נעימס, און ס'האט נאך אסאך אנדערע נעמען וואס כ'קען נישט אויסרעכענען דא אלע, ביקאוז ס'איז נישט די פלאץ פאר דעם. יעצט, די ברענד נעים פון דעם איז אקסיקאנטין.

כאפן קענסטו שוין לאנג נישט דא זיין, און צווייטענס יו געט עדיקטעד צו דעם וואס דיין גאנצע לעבן איז געשטארבן, אבער יעדע מאמע זאל גיין קודם בעטן די דאקטער זאל ער פרעסקרייבן ביקאוז איט קאוד בי אוו העלפ, טראסט מי איט קאוד בי אוו העלפ, און איך בעט נאכאמאל יעדער זאל וויסן און וואטשן און נישט אהיים ברענגען קיין שום יין המשכר און נישט קיין אלקאהאל ווייל דיס עני מעדיקעישן עני דראגס וואס מען נעמט עס מיט אלקאהאל. איז די ארגסטע צרה וואס ס'קען זיין. נו, רבותי, לאמיר האבן א סעיף יום טוב, לאמיר אינדזשויען א יום טוב, לאמיר ארויסנעמען ווי די גמרא רופט עס אן אין אנדערע ספרים אהבה בתענוגים, נישט אז יום טוב זאל חלילה ברענגען א גרויסע צער אז מ'זאל אפקאלן חסד של אמת צו אנדערע, או די קינדער נעם איך אוועק, סאו ס'פעלט דיר נישט אויס. ס'איז אויך דא נאך אסאך סעיפטי זאכן וואס מ'דארף רעדן, וועגן דרייוון, איך וויל ענק זאגן. אויב דו ווילסט געהרג'עט ווערן, טרינקסט, דרייוו אליינס, נעם נישט מיט דיין ווייב און די קינדער, זיי דארפן נישט זיין דיין קרבן ציבור. אויך האב איך געוואלט זאגן, ווען מען בינדט צו קינדער אין די סיעטס, דארף מען וואטשן אז זאל נישט ארויספליען פונעם דאפעל בעג ווען דו מאכסט א שארט סטאפ, מען דארף זייער אסאך זאכן אכטונג געבן, און ס'איז א צייט פון שיכרות, מען וועט מאכן שארט סטאפס, סאו פליז וואטש וואט יו אר דואינג, רימעמבער, די טשיילד דעט יו מייט ראן אווער קאוד בי יור אוין טשיילד חס ושלום, בי קערפול. יעצט איך האב שוין געמאכט אויף פורים א גאנצע אריכות, און ס'איז יעצט אונטערגעקומען פרייטאג פרשת תצוה, איז אונטערגעקומען א גרויסע מיטינג וואס מ'האט מיך גערופן, האב אין געזאגט בעת'ן אוועקגיין האב איך אן אומגליק וואס איינער האט אנגעקנעבעסט א בחור דריי חדשים, געמאכט מיט אים משכב זכר, און מ'האט אנגעהויבן צו טראכטן וויאזוי מ. באקעמפט דעם פראבלעם, בפרט נאך יעצט קומט פורים, איז געווען אזוי, ס'איז דא א גרויסע תלמוד תורה, ס'איז דא כ'ווייס מסתם צוואנציג מלמדים, ס'זענען געווען און א רב ווער ס'פירט עס, און אויסער דעם איז געווען א דאקטער, כ'האב הנאה געהאט, געזען אז דער דאקטער האט א געהעריגן קעסטל, ווייסט ס'איז דא יעדער מלמד האט זיין קעסטל, האט א דאקטער א קעסטל, פרעג איך אים דו ביסט דא א גאנצע צייט? זאגט ער יא, ער איז איינגעשטעלט, ווער ס'האט א פראבלעם קומט צו מיר, כ'האב הנאה געהאט. עניוועי, איך האב זיי געזאגט אז ס'איז זייער וויכטיג אז מ'זאל נישט לאזן קינדער גיין. נאך געלט, ווייל א קינד טאר נישט וויסן וואס דאס הייסט געלט, און מען זאל נישט טראגן משלוח מנות און מתנות לאביונים, לאזט'ס ארויס די קינדער. האב זיי פארציילט ווען איך האב אריינגעמופט אין קלעמענטי מיט דרייסיג יאר צוריק, איז בין איך אמאל ארויפגעגאנגען, כ'האב געהערט איך וואוין אויפן זעקסטן שטאק, האב איך אריינגעמופט און אויפן זיבעטן איז דא א שטאק, און העכער דעם וואקט מען ארויס אויפן דאך, האב איך געהערט עפעס קולות ווי איינער אטעמט שווער, בין איך ארויפגעגאנגען האב איך געזען ווי איינער א גוי ליגט אויף א גויטע און ער וואוינט מיט איר געהעריג. האט זיך נישט געשעמט, בין שנעל אנטלאפן, ווייל כ'האב נישט געוואלט האבן צו טון מיט די גאנצע זאך, און כ'האב געהערט ווייסט ווען זיי האבן געמאכט תשמיש האבן זיי שווער גע'אטעמט ביידע. כ'וויל ענק עפעס פרעגן, ווען דו גייסט טראגן שלחמנות אין איינע פון די גרויסע בילדינגס, און מען זאגט די קינדער וואק ארויף נאר ס'איז צוויי דריי שטאק ארויף צו וואקן, וואס געשעט אז דו טרעפסט אזא איינעם? און וואס געשעט אז דיין קינד זעט אזא זאך און אז דער גוי ווערט נערוועז און ער זעט און ער דערווערגט דיין קינד? כ'וויל ענק מסביר זיין, אין גרויסע בנינים איז נישט דא בכלל קיין חיוב צו געבן קיין נישט נישט משלוח מנות און נישט מתנות לאביונים. האט זיך אנגערופן דארטן איינער, דער דאקטער, זאגט ער, אין בני ברק איז די העכסטע בנין איז דארטן פיר אדער פינף שטאק און מ'רעיפט קינדער אזוי ווי ס'וואלט געווען ממש נישט קיין עבירה. מ'האט יעצט אויכעט גערעיפט, מ'האט גערעיפט א קינד אין בית שמש, מ'האט גערעיפט א קינד אין בני ברק א סטאר קיפער, ס'איז נישט זיין סטאר אפילו, ער איז אן איינגעשטעלטער, ער האט געזעהן א קינד האט ער אים געשיקט אין די בעק און האט אים אפגערעיפט, מ'האט אים איינגעזעצט פיין אבער דאס קינד איז דאך פארחורבן, און ברוך השם די רבנים ארבעטן שוין נישט מיט מיט די חזירים, אבער ס'וועט נעמען יעצט א גאנצע לאנגע צייט ביז מ'וועט דאס אויססטרעיטענען, האב איך געטענה'ט מ'טאר נישט. שיקן קיין קינדער נישט משלוח מנות נישט מתנות לאביונים כ'האב זיי געזאגט מיינע קינדער כמעט אלע זענען געווען טיטשערס עטס ווייסטס וואס פלעגט זיין א פורים ביי מיר אלע קינדער זענען געקומען און זענען געווען פארשטעלט איז איז געווען אן ערנסטע פרוי איז זי מיטגעקומען מיט איר קינד און טאמער ס'איז געווען סתם א לארי פארי חברה'מאן געקומען די קינדער אליינס און זיי האבן זיך אראפגעזעצט אין דעם בעדרום און אין יענעם בעדרום ווייס איך קינדער קומען ס'איז דא א גרויסער עולם ס'איז געקומען אנדערע מענטשן מ'דארף דאס אלעס מבטל זיין האט זיך אנגערופן דארטן דער רב דו שייגעץ, דו כלב וואס דו ביסט, דאס איז א תקנה פון מרדכי און אסתר'ן שוין אפאר טויזענט יאר. זאג איך אים, ר' איד, קודם לאמיך אייך זאגן, איר ווייסט דאך נישט מיט וועם איר רעדט. איר זאגט דו שייגעץ, דו כלב, לאמיך דיר עפעס זאגן. קודם לאמיך דיר זאגן א שטיקל דבר תורה אויף משלוח מנות ומתנות לאביונים. און דעמאלטס וועסטו זען, דו האנדלסט מיט א מענטש, איך בין נישט קיין ליידיגער יונג. יעצט וועל איך דיר זאגן. און נאכדעם וועל איך דיר זאגן אז היינט טאר מען נישט שיקן די קינדער. שוין, האב איך אנגעהויבן קודם א דבר תורה. כ'האב געזאגט אזוי. די פרי מגדים אין סימן תרצ"ה זאגט אז קליינע קינדער זענען מחויב בחינוך אלע מצוות דרבנן ממילא לויט דעם קומט אויס אז מען דארף יא שיקן די קינדער וואס זענען הגיע לחינוך זאלן טראגן משלוח מנות און מתנות לאביונים און די זעלבע זאג איך זאגט די ספר יסוד ושורש העבודה אין שער המפקד פרק שישי זאגט ער אזוי, יראה האדם, א מענטש זאל זען שגם אשתו ובניו הקטנים יקיימו מתנות לאביונות, זיין, זיין ווייב מיט די קליינע קינדער זאלן מקיים זיין מתנות לאביונים, שמצוה זו היא חיוב על כל איש ואישה, די מצוה איז א חיוב אויף יעדן איש און אישה, און אויכעט לחנך בניו הקטנים כמו בשאר כל המצוות, ממילא איז מען מחויב צו שיקן די קינדער. זאג איך אים אבער דער אשל אברהם פון בוטשאטשער רב אין סימן תרצ"ה זאגט אז משלוח מנות זאל מען זיי מחנך זיין, אבער מתנות לאביונים זאל מען זיי נישט מחנך זיין, פארוואס? ווייל זיי האבן דאך נישט קיין געלט זייער אייגענע, ממילא נישט שייך קיין חינוך, און ס'פונקט די זעלבע אזוי ווי אלע קינדער פון ארעמע לייט זענען פטור פון חינוך אין די מצוה ווייל די טאטע אליין האט נישט, די זעלבע זאך דא אויך אז מ'איז פטור פון דעם, און ממילא נישט קיין חילוק צו ער איז א גדול אן ארעמאן, אז ס'נישט דא קיין געלט איז מען פטור. יעצט. כ'האב זיי געזאגט, עס קען זיין אז דאס איז עה געווענ-, געווענדט זיך אין די מחלוקת פונעם ב"ח און דעם פרי חדש, לויטן ב"ח וואס ער האלט אז אן ארעמאן איז אויך מחויב צו געבן מתנות לאביונים, מילא דארף מען די קינדער אויך מחנך זיין. אדער דער פרי חדש אין סימן תרצ"ד סעיף קטן א' זאגט אז א עני איז פטור פון מתנות לאביונים, פשטות אז דער קטן איז אויך פטור. יעצט די משנה ברורה אין סימן תרצ"ד סעיף קטן א' זאגט אז עני המפרנס מן הצדקה, אן ארעמאן וואס איז מפרנס מן צדקה, דארף אויכעט געבן פון דעם וואס מען געבט אים, דאס לויט דעם וועט דער קטן אויכעט זיין חייב בדין חינוך. מען קען אבער מאכן א חילוק ווייל דער עני האט דאך געלט. מען שיקט דאך אים, האט ער דאך עס, ווייל ער נעמט דאך פון צדקה, אבער דער קטן וואס ער באקומט נישט קיין געלט פון קיין צדקה, ממילא איז נישט מחיוב צו געבן מתנות לאביונים. יעצט, די אחרונים שרייבן אז די אז ס'איז דא אן עצה אז מען זאל מחנך זיין די די געבן דעם די קינד אז מען זאל אים מאכן דעם פאסט טרעגער אז ער זאל שיקן די משלוח מנות און מתנות לאביונים, איז דער הייליגער קדושת לוי אין קדושות לפורים אין קדושה שניה זאגט אזוי, מה טוב, ס'איז זייער גוט, שישלח מתנות לאביונים על ידי בניו ובנותיו הקטנים כדי לחנכם במצוות, וזכור אני איך געדענק כשהייתי קטן, כ'בין געווען א קליין קינד אזוי זאגט דער קדושת לוי, ווי כ'בין געווען פאר די בר מצוה היה אביו עליו השלום משלח, האט דער טאטע געשיקט על ידי דורך מיר לאיזה עני ולא שלח על ידי משרת, פארוואס האט ער נישט געשיקט דורך א משרת כדי לחנך אותי במצוות והרגיל בשמחת יום טוב. לאביון בצנעה, שלא יתבייש אז דער ארעמאן זאל זיך נישט שעמען, אבער איך געזאגט זאלסט וויסן אונז ווייסן מיר די אלע זאכן, און דעסטוועגן דאך ס'איז א חרבון עולם וואס עס גייט פאר, און מען דארף דאס אלעס נישט טון דורך די קינדער, איך האב געזען ווען מיינע טעכטער זענען געווען טיטשערס און פלעגן קומען די סטודענטס, אן ערנסטע מאמע איז מיטגעקומען, זי האט נאך מיטגעברענגט אנדערע פיר פינף קינדערלעך אויך, ווייל זי האט דאך געדארפט וואטשן די קינדער, און זי איז געגאנגען צו אלע טיטשערס, אבער זי איז דארט געווען צו מאכן זיכער. אז מען וואטשט אויף די קינדער איז וויל איך זאגן פארן עולם רבותי עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס נאר איך זאג ענק מען טאר עס נישט טון איז געווען דארט א דאקטער פון די סקול מען האט זיך אנגענומען ער האט געזאגט ער איז זייער גערעכט עטס ווייסט נישט וואס שטייט אין צייטונג גיי ווייס האט די וואך אליין גערעיפט דרײַ קינדער אין ארץ ישראל שוין סאו יו וואנט יור טשיילד טו בי רעיפט סוף איז געווען אז מען האט געמאכט יעצט א תקנה הערט אויס א תקנה קיינער טראגט נישט משלוח מנות און מתנות לאביונים. נאר אז דער טאטע און די מאמע גייט מיט, איך וויל נישט מבטל זיין מרדכי צדיק'ס תקנה, איך וויל אבער דער טאטע און די מאמע זאל מיטגיין. אדער האט מען געמאכט א נייע זאך, יעדער העט אריינברענגען פורים, משלוח מנות און מתנות לאביונים אין בעסמעדרעש, און ס'הייסט נישט אין בעסמעדרעש, אין די תלמוד תורה איז דא א גרויסע זאל, און די ארעמעלייט העלן קומען עס אויפפיקען, און דאס וועט מען ברענגען ביז צוועלעווע, און נאכדעם די ארעמעלייט העלן קומען פון צווייע. כדי מען זאל זיך נישט טרעפן אז ס'זאל זיין אלעס בצנעה, און ממילא העט מען נישט האבן קיין פראבלעמען אז די מאמע העט מוזן איבערלאזן די שטוב, און מ'מ'פירט א סעודה מיט משלוח מנות, מיט אהער מיט אהין, מיט אלעס מאכן, ס'א אזא מורא'דיגע תקנה ס'האט מען זייער געפאלגט, מען האט עס יעצט געמאכט ווייל איך בין דארט געווען, איך האב געזאגט א דרשה, א מורא'דיגע תקנה, איך האלט מען זאל עס אין וויליאמסבורג אויך אויף, איך האלט ס'איז א מורא'דיגע תקנה, קודם קיינער שעמט זיך נישט, און. ס'איז אסאך בעסער אזוי און שוין. און אויף מתנות לאביונים האט מען געזאגט אז מ'וועט מאכן א פושקע, יעדער דארט אריינווארפן די געלט, און נאכמיטאג ווען ס'קומען די ארעמעלייט וויפיל געלט ס'איז דא האט מען פאר יעדן פארטיילט. ס'איז מורא'דיג, כ'האב הנאה דערפון, און כ'האב הנאה אז כ'בין דא געווען. בקיצור, דער דאקטאר האט געזאגט אז ביי אונז אין בני ברק איז דא מסתם די גרעסטע דירות, הייזער זענען פיר פינף שטאק, און מ'רעיפט קינדער. רבותי, ס'איז נישט קיין דזשאוק, מ'דארף אנהייבן צו פראטעקטן די קינדער. יעצט כ'וויל ענק זאגן נאך א זאך. דער אייבערשטער האט געמאכט א גאנצע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק, וואס איז עמלק שוין לאנג לאנג געשטארבן, אונז ווייסט מען אפילו נישט ווער די קינדער פון עמלק'ן זענען, סנחריב האט אויסגעמישט די גאנצע וועלט, וואס איז דער גרויסע זאך פון דעם תמחה זכר עמלק? גראדע היינט בין איך געווען כ'האב געדאווענט אין א שול ביים אמשינאווער רעבין, נישט מיט אים, אהה, איך בין אים נישט גורס. ביי מיר איז ער א לאו לייף, א גארנישט, איך וויל נאר נישט אריינגיין יעצט אין דעם. כ'האב דארט געדאווענט אונטן און ס'איז געווען איין בעל קורא האט געליינט צוויי שפראכן די געהעריגע ווערטער וויאזוי מ'זאגט, נאכדעם א ספרדישע הברה, נאכדעם איז געקומען א תימן'ער וואס ער האט געמאכט אויפן תימן'ער הברה, און נאכדעם האט ער געזאגט די נאך ברכה אויף די ספר תורה. ס'איז געווען זייער שיין, כ'האב הנאה געהאט. אבער.

און ער רעכנט אויס אז ס'איז דא פינף מיני ערב רב'ס, זעהר שיין עס נאכצוקוקן אליינס ווייל ס'איז זייער אינטערעסאנט, זאגט ער ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם, בעלי מחלוקת זענען ארגער פון אלע, והם נקרא עמלקים, מען רעדט גארנישט פון עמלק אשר קרך דעמאלטס מיט א הייסן טאפ, ווי רש"י זאגט, דער הייסער טאפ איז היינט אויך דא, דער שוויץ באד פון זשופניק איז א הייסער טאפ, מען איז מכשיל יעדע וואך קינדער, מיך קאלן אפ בחורים פון מיר, איר זענט גערעכט, מען האט מיר אנגעכאפט דעם פיפיק.

אלע די אלע עזות פנים און רשעים פונעם דור זענען די נשמות פון ערב רב ובני קין די קינדער פון קין כאטש איז קין דאך שוין אלעס אומגעקומען ס'איז דאך אומגעקומען ביי מבול מען רעדט דא פון די נשמות פון זיי און זיי זענען היינט מגולגל געווארן אין גופים איז למעשה זיי האמער אונז אינזין אונז האמער נישט אינזין עפעס אן עמלק יושב בארץ הנגב ער איז געווען די ראש הקליפות און היינט איז דאס אריינגעגאנגען אין די מנהיגי הדור. אהרן און זלמן לייב האט אנגעמאכט א מלחמה איבער די גאנצע וועלט, דאס איז עמלק, מען דארף זיי אינזין האבן תמחה זכר עמלק ס'זאל נישט בלייבן פון זיי גארנישט קיין זכר, און ס'איז דא א זשופניק שוויץ וואס מ'איז מכשיל קינדער מיט משכב זכר, מ'איז מכשיל יונגעלייט דארטן און בחורים מיט משכב זכר, ס'שוד בי ווייפט אף תמחה זכר עמלק רבונו של עולם מעק זיי אפ די גאנצע עדה החרדית מיט אלע זייערע טרייפות. זיי געבן אונז יעדן טאג צו עסן טרייפות, כ'האב געזען א א ווידעא ווי מ'האט גענומען א אויל טענקער א גרויסן טראק און מ'האט געמאכט א קליינעם לאך אין די בעק און דורך דעם שמוגלט מען אריין אייער, און מסתם שמוגלט מען אריין פלייש אויכעט, פון די אראבער, און ס'לוינט זיך, ס'האט זיך געלוינט צו נעמען א טענקער וואס קאסט מסתם הונדערט צוויי הונדערט טויזענט. דאלער, און עס דיסמענטלען און מאכן א לאך דערין מען זאל קענען אריין לייגן שטאטס אויל, זאל מען קענען אריינלייגן די אלע טרייפענע פראדוקטן, דאס איז עמלק, אונז האמיר א פראבלעם מיט עמלק פון צוויי טויזנט יאר צוריק? ניין, דער שוויץ באד איז עמלק, ווי לאנג זיי האבן דאס נישט צושפארן אזוי ווי עס איז געווען צוגעשפארט און מ'האט עס יעצט געעפענט איז נישט קיין תמחה זכר עמלק און דער אייבערשטער האט געשוואוירן, נישט בשם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אז וויזאלאנג ס'וועט נישט זיין תמחה זכר עמלק וועל איך נישט האבן קיין כסא שלם מיט קיין שם שלם, וואס מיינט ס'וועט נישט זיין קיין משיח? סאו דעי דארף מען אינזין האבן, ס'אפאר אינזין האבן, דארף מען אינזין האבן עמלק פון די אולדן טיימס, אונז האמער עמלקים, אונז האמער רבנים, אונז האמער מגידי שיעורים, אונז האמער אלע צרכי ציבור כלי כלי קודש, וואס דעי חברה האבן אונז מאלעסטעט די ווייבער מיט די קינדער, מיט די יונגלעך מיט די מיידלעך, דעיס איז עמלק. איך גיי נישט נאכאמאל יעצט אויסרעכענען די גאנצע ליסטע. נאכדעם איז דא אכט און דרייסיג עמלקים וואס זיי האבן אונטערגעשריבן קעגן מיר, איך קען זיי נישט, ס'דא אפאר פגר תמות שוין, און איך זאג ענק נאכאמאל, ר' מאטעלע גייט לעבן, ער דארף זיך נישט זארגן, זאגטס נישט קיין תהלים פאר אים, ווייל איך האב אים געגעבן א קללה אז ער וועט באגראבן זיין זון דעם צווייטן אויכעט, ביידע וואס האבן אונטערגעשריבן, ער זאל און ער וועט זיין בחיי אויף אים זיי אלע צוויי פגר'ן, ווייל ישראל האגער האט קיין שום רעכט נישט געהאט מיט מיר אנצוהייבן, איך קען נישט דעם מענטש, איך האב מיט דעם מענטש קיינמאל נישט גערעדט א ווארט פארדעם. איך קען אים נישט, איך האב נישט מיט אים. ער איז אנגעדרייט ווייל יצחק שטערן האט אים אנגעדרייט אז מען זאל מחרים זיין א מענטש? ביי וועם? ווער זענט איר? און ווען סרול האגער וועט יא אויסלעבן זיין טאטן, ער גייט נישט זיין קיין רעבע, ער איז א נואף, ער גייט זיין א טאטעל פלאפ, ער גייט אויסזען פונקט ווי דער רעבע זכרונו לברכה, דער דברי יואל האט אויסגעזען מען האט ארויפגעלייגט דעם ברך משה אויף זיין סיט און מען האט ארויפגעלייגט די צוויי שקצים אהרן און זלמן לייב א אראפ פון מעפ ס'נישט דא היינט קיין אידישקייט בכלל סאטמאר טראוט זיך היינט נישט צו רעדן פון אידישקייט זענען די גרעסטע נואפים גנבים גזלנים און די גרעסטע שקצים און די גרעסטע מחרחרי ריב מיט מחלוקת זאגט דער ווילנער גאון אז דאס איז גאר תמחה זכר עמלק ס'איז אן אנדערער עמלק. יעדע רבי וואס איז געשטארבן קודם איז מען געגאנגען אין קארט, אפילו עס איז דא אזאלעכע וואס זענען ארויסגעקראכן דערפון, קודם ביסטו געגאנגען, וואס הייסט דו ביסט געגאנגען אין קארט? איך פארשטיי דאס נישט, ס'איז א רבי מיט חסידות צו דאס איז עפעס א קאטוילישע קירכע חלילה? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם ולפניהם ולא לפני עכו"ם, אלעס האט זיך מתדיין געווען אין ערכאות, סאו דאס איז דער אמת'ער תמחה זכר עמלק, נישט דאס וואס עטס מיינטס מ'האט געמאכט א קוגל, עפל, לאקשן, קראטאפל, און איך ווייס וואס נאך. שטותים, מאכסט זיך חוזק פון די תורה? דער עמלק איז די מחלוקת, די ערב רב, די רבנים וואס זיי רייסן זיך ארום, און דער עולם באקומט א מורא'דיגן שמוציגן מעסעדזש, און ביז מען גייט דאס נישט מתקן זיין איז נישט בשם, דער אייבערשטער האט געשוואוירן אין זיין כסא דעט נאטינג איז גאנא העפען גוד.

ענד די לאו איז נאו דיפרענט אן פורים דען די רעסט אוו די יער, און דער גוי ווייסט נישט אז ס'איז פורים, ס'איז גוט. נאמבער טו, עז עי פערענט איטס יור רעספאנסיביליטי טו מעיק שור יו אר עווער אוו די וויעראבאוטס אוו יור טשילדרען עט אלל טיימס, וואו זיי קומען וואו זיי גייען. נאמבער טרי, מעיק שור יו נאו האו יור טשילדרען וויל בי געטינג אראונד פראם לאקעישאן טו לאקעישאן, ווער דרייווט זיי, ענד.

פון איסר יחוד פונקט ווי פאר נחום'ן ראזענבערג איז ער נישט מער ריספאנסעבל, האט עס געגעבן די זעלבע פאר משה רבינו ווי פאר נחמיה וועבערמאן, סאו אבוויעסלי איז קיינער נישט טראסטווארדי, סאו יו העוו טו ריעלי בי מאר קערפול. יעצט לאמיר גיין ווייטער. נאמבער פאר, גיווינג אלקאהאליק בעווערידזשעס טו א מיינער איז נאט אנלי דעינדזשערעס באט איטס אלסא אגענסט די לאו. נאמבער פייוו, וואלקינג אן די סטריט וויט אן אפען אלקאהאליק בעווערידזש אר העווינג וואן אין א קאר, דאס טייטש אין פובליק נישט אין א הויז.

כ'האב אויך געוואלט מעורר זיין אין די זעלבע צייט אז ס'דא מענטשן וואס האבן מורא צו גיין צווישן צוויי פרויען, און זיי האבן מורא בכלל אפשר וועלן זיי אריינקלאפן אין א פרוי, זענען זיך מוסר נפש און זיי גייען ארויס אויף די גאדער, מיט דעם טוען זיי א גרויסע עוולה ווייל זיי שטעלן איין זייער לעבן און אויך דער קאר דרייווער, און צו דער טראק וואס ער פארט דארטן, מאכסטו יענעם זאל דיך חלילה איבערפארן, יו נאט סופאוזד טו בי דער. די טראטואר איז די סיידוואלק און די גאדער איז געמאכט פאר טראקס און באסעס און קארס. יעצט די מענטשן וואס זיי גייען אזוי אינמיטן די גאס און טאמער איז ער נאך א רבי און ער נעמט נאך מיט פֿינף חסידים און א טראק געט א פאר אריין אין איינע פון די חברה אזוי ווי ס'איז געווען דא יעצט אין בית שמש האט א באס איבערגעפארן אזוי א קינד הי דאזענט העוו קאנטראל איר מיינט דער באס האט א קאנטראל? ער האט מאר אר לעס האט ער א קאנטראל איינער קומט אהיים אמאל זאגט ער פארן ווייב אז מען דארף טשענדזשען די סקעיל ביקאוז איטס מאר אר לעס איטס נאט עקיורעט, פרעגט די פרוי וואס איז ס'געווען מאר אדער ס'געווען לעס, זאגט ער ס'געווען מאר ער האט צוגענומען אסאך וואג, עניוועי וויל ער טשענדזשען די סקעיל, וויל איך ענק זאגן מען טאר נישט גיין אין די גאדער נאר אויף די סיידוואק, וועט עטס דערציילן א מעשה אז דער קאצקער האט אמאל געזאגט איינער האט זיך אזוי געשטופט אזוי אינמיטן די גאס צו גיין האט דער קאצקער געזאגט אז די טראטואר די סיידוואק איז געמאכט געווארן פאר מענטשן.

ניינטי סעווען ניינטי סעווען דאס איז די שומרים פון פלעטבוש זיי וואטשן. נאמבער נײַן נאו הו יו אר לעטינג אין אינטו די האוז ענד מעיק שור טו סעקיור אלל יור וועליעבעלס איף יו פיל סאמאן שודנט בי אין יור האום דאונט העזיטעיט טו סענד הים אוט דאס איז דאך בראזנעק סטייל דזשאסט טעל הים ביט איט ענד געט אוט.

נאמבער טוועלף מאוסט אימפארטענט, גרויסע רויטע ווערטער, איף יו סי סאמטינג סעי סאמטינג, דאונט אסום איטס נאטינג, קאל נײַן וואן וואן, די מעדזשיק ווארד, שידוכים, אה, נײַן וואן וואן, סוי ברוך השם מען האלט שוין דארט, ענד די שומרים האטליין אימידיעטלי, קיפינג עווריוואן סעיף איז א שעירד ריספאנסעביליטי, ווישינג אלל א העפי ענד א סעיף פורים, א גוטן תענית אסתר, און א פרייליכן פורים, און א פרייליכן תמיד.